דארף אריינקוקן מחזור, האט ער מיר זיך אמאל געזאגט נדבורנא, דער מחזור איז די זעלבע זאך פונקט ווי פאר א יאר און דארפסט נישט מעיין זיין, זיי בעסער מעיין אין זיך, זמנים וואס מ'איז זיך בודק, איז דא געווען ר' משה בוים אין בני ברק, געווען א זקן מופלג, האט ער דערציילט אז ער איז געווען ביים ישמח ישראל.

אין די טעג וואס מען איז יעצט מעיין במעשים ווי ס'שטייט אין נתיבות פון חוות דעת און די זעלבע זאך נאך פון רבי ישראל אברהם די זון פון רבי רבי זישע אז יעצט פון יעצט דריי טעג פאר ראש השנה איז זייער מומלץ נישט צו רעדן נישט צו רעדן מיטן יצר הרע קיין ווארט נישט פארוואס? ווייל די הלכה געפסקנט אין חושן משפט אז א דיין איז פסול צו פסק'ן דן זיין וועמען? א שונא. זאגט דער מחבר ואיזה שונא? ווער איז דאס א שונא וואס דער דיין וואס ער איז פסול צו פסק'ן, דן זיין? איזה שונא? כל שלא דיבר עמו ג' ימים באיבה, אויב ער האט דריי טעג נישט גערעדט מיט אים באיבה,

דער דער איד דא, דער מענטש דא האט דריי טעג נישט גערעדט מיטן יצר הרע, איז ווען ער וויל דארטן קאמאנדעווען ראש השנה, זאגט אים דער אייבערשטער דו טארסט נישט דן זיין, פארוואס? שוין דריי טעג וואס ער רעדט נישט מיט דיר, איז א שונא, ביסט פסול דן צו זיין. ממילא זאגט ער דערפאר דריי טעג פריער, נישט אין מחזור זיי מעיין, די בעלי תפילות זאלן אריינקוקן אין מחזור, אבער זיי מעיין אין זיך, און דארט מאך סדר לפנות ערב ירחץ במים, גיב זיך גיבן א וואש אויס, דאס איז די עצה, אויף דעם אונז געגעבן סליחות טעג. אז מען זאל מען זאל אריין גיין בטהרת הלב אזוי די לשון פון די מאירי אז מען גייט אריין די טעג בהפצר תפילות די כדי שיכנס בטהרת הלב לראש השנה אריין גיין בטהרת הלב מען זאל וועלט זאגט עפעס א לקייל עורך דין זאגט לקייל עורך דין וואס הייסט עס לקייל עורך דין ס'איז אמאל אריין געגאנגען איינער צו א רעבין ער האט אים געזאגט ער האט א משפט. ער האט א משפט, האט ער געבעטן א ברכה פון רעבן, האט דער רבי אים געזאגט, ער געבט דיר, ער געבט אים א ברכה אז די אמת זאל ארויס קומען לאור, האט ער אים געזאגט, רבי נאר דאס נישט, נאר דאס נישט, זאגט ער, וואס איז די פשט, וואס איז נפקא מינה פון א שופט מיט א עורך דין, וואס איז נפקא מינה פון א שופט מיט א לויער, א שופט, וואס איז דער אמת. א עורך דין גייט צו דיין זייט, אונז בעט מיר זיך דעם אייבערשטן לקייל עורך דין, אויף וואס גרייט מען זיך יעצט, אויף וואס זיצט מען יעצט, אונז ווילן דו זאלסט קומען צו אונזער זייט, לקייל עורך דין, זאלסט קומען צו אונזער זייט, אויף דעם רייניגן מיר זיך יעצט, זאלסט זיין צו אונזער זייט, אייבערשטער לאז מיר עס קומען א זיס יאר, ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלואו יעלוז שדי וכל אשר בו. איז ווי געזאגט הרב וואלבע טאמער מ'וועט פרעגן יעדן מענטשן ווען מיינסטו איז די גליקליכסטע טאג אין וועלט די גליקליכסטע טאג וואס וועט יעדער איינער זאגן ווען די גליקליכסטע טאג טאג פון ביאת המשיח משיח'ס טאג יעדער איינער וועט זאגן אזוי זאגט ער אבער אין פסוק שטייט אנדערש וואס שטייט אין פסוק ישמחו השמים ווען איז א שמחה אויבן ותגל הארץ ווען איז די שמחה דא ירעם הים ומלואו יעלוץ השדה וכל אשר בו לפני ה' כי בא לשפוט את הארץ

מיט א גרויסן שמחה רייניגט מען זיך, אוי מיט א שמחה! די סמ"ק סמ"ק מ... די סמ"ק מצוריך אין מצוה צדיק א', רבותי ס'איז פון ראשוני ראשונים, ער זאגט די סמ"ק מצוריך א פארוואס מען טוט אן לבנים ראש השנה, זאגט ער וואס איז די וואס איז די אנטון די לבנים, זאגט די סמ"ק מצוריך אז א מענטש איז זיך מתבונן די מצוות היום, וואס איז די מצוות היום? אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, דאס איז די מצוות היום שתמליכוני עליכם, מען גייט ממליך זיין דעם בורא עולם, שתמליכוני עליכם, ווען א מענטש איז זיך מתבונן, אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן, איש המוני פשוט כמוני, איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן, ער זאגט ער קען אנקומען לידי זחיחות הדעת, ער קען ווערן עפעס פלוצלינג משוכר משוגע. איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן? ער קען ווערן עפעס אזא משוגע פלוצלינג, דערפאר האט מען געהייסן ללבוש לבנים, בארואיג זיך יזכיר לו יום המיתה, און דאס איז די לבנים כדי ער זאל זיך בארואיגן זאגט די סמ"ק מצוריך, דאס איז די ענין פון די לבנים, ווייל ער קען אנקומען לידי זחיחות הדעת מרוב שמחה, איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן, וואס הייסט דאס איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן? וואס דאס איז די מצוות היום שתמליכוני עליכם? למה הדבר דומה? א שטייגער, מען האט געגאנגען ממליך זיין עפעס א יורש העצר, געגאנגען ממליך זיין פון אסאך מדינות, מען האט געברענגט פון יעדן מדינה צוויי שרים נאר, נאר צוויי שרים מעגן אריינגיין, צוויי שרים פון יעדן מדינה, און עס האט זיך אפגעטון דארטן, קיינער האט נישט געטארט, מען האט צוגעגרייט חדשים לאנג פריער דעם פלאץ, קיינער האט נישט געטארט אריינגיין, נאר צוויי שרים פון יעדן פלאץ, מוראדיג געווען, איך ווייס דאך מען. און ס'איז געקומען די מינוט, די ריכטיגע מינוט, נאך די אלע הכנות מיט אלסדינג, מ'איז געגאנגען לייגן דעם קרוין, האט מען גענומען איינער וואס האט, וואס רייניגט די מיסט קאסטענעס, דו גייסט, די מנקה אשפה, דו, דו גייסט לייגן דעם קרוין. ער קען פלוצלינג משוגע ווערן, מיר אויף דעם גאנצן רעיון, איך גיי מיר לייגן דעם קרוין? איך גיי לייגן א קרוין אויפ'ן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואס איז בכלל נישט דומה די משל צום נמשל, ס'האט דאך נישט קיין שום ריר, איך גיי לייגן, און די אייבערשטער זאגט שתמליכוני עליכם, דו מענטש, דו וועסט מיר ממליך זיין? דו ווייסט וואס דא רעדט זיך? דאס איז דער טאג, דאס איז דער מצות היום. רב סעדיה גאון ברענגט ביי די ערשטע טעם פון תקיעת שופר, וואס איז די ערשטע טעם? די ערשטע טעם זאגט רב סעדיה גאון וכן עושין המלכים בתחילת מלכותם, וואס טוט מען בתחילת מלכותם? מען קרוינט? מען בלאזט. דאס איז די טעם פון תקיעת שופר. שתוקעין לפניהם בחצוצרות וקרנות, אזוי הייבט זיך עס, וכן אנו ממליכין עלינו את הבורא יתברך ביום זה, אזוי זענען אונז ממליך דעם אייבערשטן אין דעם טאג. וכן אמר דוד, בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך השם, דערפאר בלאזט מען שופר מ'איז ממליך דעם אייבערשטן, איז אזא שמחה זאגט דער סמ"ק בצירך מיט גייט זיך שנעל לובש לבנים מ'זאל נישט אנקומען צו זחיחות הדעת, ישמחו השמים ותגל הארץ. אחי ורעי אהובי וידידי, צו די א שטעקן מויל ושמש איבער אלעס שתמליכוני עליכם, וואס א מענטש דארף מכוון זיין יעדן טאג ביי שמע ישראל השם אלקינו השם אחד צוויי מאל א טאג, דאס איז דער טאג, עס איז ראש השנה, שתמליכוני, דאס איז שתמליכוני. דאס איז א ווארט, ווי האט ער געזאגט דער חפץ חיים, ביי אחד שטייט מען זאל ממליך זיין דעם אייבערשטן אויף זיבן הימלער, יא? דאס שטייט דאך נאך איינער, אז ער איז איינער אויף זיבן הימלער מיט איין ערד און פיר זייטן פון דער וועלט, אוי זאגט דער חפץ חיים אבער געדענק אויף זיך אויכעט. זיי אים ממליך אויכעט אויף דיר. זיי אים ממליך אויכעט אויף דיר. געדענק זיך אויכעט דא אין כלל. וואס איז די טייטש? א וויסן אין יעדן מצב, שתמליכוני עליכם, דאס איז רצון השם, דאס איז דאס. א התחזקות אין יעדן זייט. ווי דער בן איש חי טייטשט אויף די גמרא אין ראש השנה כ"ז. די גמרא זאגט אז די שופר דארף זיין א מצב כדי שיראנו מכאן ומכאן. שיעור שופר, כדי שיראנו מכאן ומכאן. שטייט א מורא'דיגע ווארט אין בן איש חי. א שופר דארף דאך אויסקוקן, שטייט אין הלכה אזוי, ער דארף זיין פון איין זייט שמאל און פון די אנדערע זייט ברייט. יא, מען בלאזט מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה, ער דארף זיין פון פון מען בלאזט מן דעם צד הצר מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה, איין זייט שמאל איין זייט ברייט. זאגט דער בן איש חי, שיעור שופר ביסט ממליך דעם אייבערשטן, וואס הייסט ממליך זיין, אז טאמער ס'איז אז טאמער ס'איז דיר שמאל דא פון איין זייט, ס'איז שמאל, געדענק ס'איז דא א אייבערשטער אויף די וועלט, ס'וועט ווערן ברייט באלד, ס'וועט ווערן ברייט, ס'איז דיר ברייט, ווער נישט שיכור ווייל ס'קען נאך ווערן שמאל. כדי שיראנו מכאן ומכאן, שטענדיג זעהן ביידע צדדים, געדענק אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, ווער נישט פארלוירן ווען ס'איז שמאל, און ווער נישט שיכור ווען ס'איז ברייט. נאר געדענק שטענדיג אז דער אייבערשטער טייטשט ווייטער דער בן איש חי דאס איז די טייטש תקיעה שברים תרועה תקיעה זאגט ער אזוי דאך ידוע אין חזל אז אז שלמה דוד המלך האט געבעטן פונעם צורף ער זאל אים אויסקריצן אותיות אויפן טבעת זאל אים אויסקריצן אותיות וואס טאמער וועט ער זיין צובראכן שטארק זאל אים עס משמח זיין טאמער וועט ער זיין צו פרייליך צו צו צו צו זאל עס אראפלאזן גלייך. אז איך געדענק ס'איז דא אייבישטער אויף די וועלט. האט די צורף האט נישט געוויסט וואסערע אותיות צו שרייבן, האט ער געלאפן צו די סנהדרין, סנהדרין האבן אויכט נישט געוויסט, האבן סנהדרין געשיקט צו שלמה המלך, שלמה המלך האט אים געהייסן וואס שרייבן, דריי אותיות, ג' ז' י', האט ער עס געברענגט צום צורף, צום דוד המלך, די צורף האט עס געברענגט צו דוד המלך, פרעגט אים דוד המלך וואס האסטו געשריבן דא, זאגט איך ווייס נישט שלמה המלך, האט ער גערופן שלמה המלך, וואס האסטו געשריבן דא? האט ער געזאגט, טאטע, איך האב געשריבן וואס דו האסט געבעטן, טאמער וועסטו זיין צובראכן וועט דאס משמח זיין, און טאמער וועסטו זיין צו פרייליך וועט עס אראפלאזן דאס געדענק אזוי, ג' ז' י' ראשי תיבות, גם זה יעבור, אין יעדן מצב וויסן דער אייבערשטער פירט אלץ, ס'דרייט זיך, דער רמזור דרייט זיך, רויט וועט נאך זיין גרין, גרין וועט נאך זיין, ס'דרייט זיך, טייטש דער בן איש חי.

אזעלכע טעג, טעג פון געמיירע אדער טעג וואס יעדע אידישע הארץ איז דאך פארטרייסלט, יעדע אידישע הארץ איז מתפלל, אבער ווי שטייט אפילו אויף די טעג שטייט כי חדוות השם היא מעוזכם, ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם, אין סלונים האט זיך געדרייט א ווארט פון די אלטע רעבעס אז מעוזכם ווען א מענטש שטארקט זיך אין די טעג אבער איך בין בוטח אין דיר, דאס איז א חדוות השם. א חדוה ביים אייבערשטן, איך שטארק זיך אין אייבערשטן, מיטן ציטער אבער איך שטארק זיך, דאס איז די חדוות השם, ואל תעצבו כי חדוות השם, שטייט דאך ביי השם אחד איז דאך דא א גרויסע ד', א גרויסע ד', זאגט ער דאס איז די טייטש דערפאר זאגט מען ביי די סליחות כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, אונז קלאפ מיר מיט דעם ד' מיט די אמונה, אונז גלייב מיר אין דיר וועסט אונז צוגעבן א זיס יאר, אונז זעמער צו דיר מתפלל, ס'איז א גרויסע ד' אין ספר תורה ווייל יעדער איינער זאל קענען אריינגיין. און דא זאגן מיר בידי אין מעש, זאגט מען ביי די סליחות ערב יום הקדוש, ועל זאת לבי יפחד, אבל עתה בזכרי מלכות שם המיוחד, ועל זאת אני בוטח באומרים השם אחד, איך בין בוטח אין דעם ד' אז דו אייבערשטער דו פירסט, אז דו וועסט אונז געבן א זיס יאר, דאס זיך מחזק זיין און דאס לעבן, און רבותי. אין יעדן מצב, אין יעדן מצב, די וועלט זאגט, ווייסט ברוב תפוצות ישראל, רובא דרובא תפוצות ישראל איז אזוי נוהג, אז דער דער בעל תפילה דער בעל שחרית הייבט אן המלך, און דאס איז דאך מ'איז ממליך, המלך, אהההה, המלך, מען גיבט א געשריי המלך, איז רוב תפוצ, דאס איז דאך דער דער פסגה, רוב תפוצות ישראל איז נוהג, אז ווי שרייט ער דא המלך? אויף זיין פלאץ, יושב גייט ער צו צום עמוד. פארוואס? וואס איז דער ענין דערביי? ווייל המלך, ממליך זיין דעם אייבערשטן אויף דיין פלאץ ווי ער האט דיר אוועקגעשטעלט. ווי ער האט דיר אוועקגעשטעלט דארטן זיי ממליך, אוי א שאד, ווען איך דאווען דארטן וואלט איך געווען בעסער, יענע יאר האט בעסער געדאווענט, איי א שאד איך האב געקענט דארטן זיין, איי וואס בין איך דא געקומען, רבי איד זאלסט גלייבן אלץ אין אייבערשטער, און ווי ער האט דיר אוועקגעשטעלט דארטן זיי ממליך, שתמליכוני עליכם, המלך שטייט מען אויף דיין פלאץ. יעדער איינער מיט זיינע מעשות, ער האט מיר געגעבן א פלאץ נישט לעבן ערקאנדישן, איי אזא פלאץ ווי קען איך דא דאווענען, דא לעבן די קינדער זיי שטערן מיר דא, ווי קען איך דא דאווענען, דארטן זיי ממליך דעם אייבערשטן, שתמליכוני עליכם, דאס איז מצוות היום, נישט פארגעסן דארט, דאס איז מצוות היום שתמליכוני עליכם, ביי הקהל שטייט דארטן, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף האט מען געליינט דעם שבת, זאגן חזל, אנשים ללמוד נשים לשמוע, הטף למה באו, לתת שכר למביאיהם, זאגט די וועלט ווייל די טף, די טף ווען זיי קומען שטערן זיי דאווענען, און נאר אויף דעם איז די עיקר שכר, נאר אויף דעם איז די עיקר שכר, א מענטש נישט נאר פון טף, פון יעדע שטערונג, נאר אויף דעם איז די שכר, דאס איז דערמיט דו ביסט אמת ממליך דעם אייבערשטן, דו לאזט זיך נישט, דו לאזט זיך נישט, מען זאגט נאך אז פארוואס בלאזט מען מיט א שופר, למען אזכור עקידת יצחק בן אברהם, יא, דערמאן עקידת יצחק בן אברהם, איי, קרן של איל. קרן של אייל איז בסדר, נעם פונעם רגל פון אייל, וואס עפעס די קרן? ווילסט זיך מזכיר זיין עקידת יצחק בן אברהם, נעם דעם, נעם דעם דעם פוס פונעם אייל, וואס עפעס די קרן? פארוואס דעם קרן? זאגט ער ווייל די קרן דארטן שטייט נאחז בסבך בקרניו, ס'איז געווען מסובך, ס'איז געווען שווער, דא ווען ס'איז שווער דאס איז מעורר רחמים, דעמאלטס מלך עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים, אז די מענטש לאזט זיך נישט, געדאנקען יעדער איינער מיט זיינס, אבער. בסבך בקרניו דאס איז די מעורר רחמים. ווי זאגט די דברי שמואל זאגט לצופה נסתרות ביובא ביום דין זאגט די דברי שמואל ס'איז דא א אינגערמאן האט זיך אזוי געגרייט פון חמשה-עשר באב און ערב ראש חודש אלול און חודש אלול און סליחות טעג ס'קומט ראש השנה טראך לא עלינו אדער די הארץ איז פארמאכט אדער דער פלאץ נישט געהעריג יעדער איינער מיט זיינע מעשות מ'דארף מתפלל זיין אלץ ווי איינער די ניצול. מען מעג זאגן די תפילה קודם התפילה ראש השנה שתכין לבנו ותכונן מחשבותינו מיט טרערן ותשגר תפלתנו בפינו אבער פארשטייט ס'גיט זיך א מאך פאפ וויפיל כ'האב זיך געגרייט צו קומען צו די זאך א וואנט איך זעה פון די אנדערע זייט גיב איך א קוק זעה איך דארטן עפעס א אינגערמאנטשיק סליחות טעג חודש אלול האט מען בכלל נישט געזען, סליחות טעג קוים אריינגעקומען, יעצט שטייט ער דא איינגעפאקט מיטן טלית און מאכט קולות, גיב איך א קוק, ווי בין איך און ווי איז ער? זאגט דער אייבערשטער אויף דעם לצופה נסתרות, זאל זיך נישט רעדן מיט א בשר ודם, איך זע דיין צובראכן הארץ, איך זע ווי דו האסט געוואלט, איך זע ווי דו האסט זיך געגרייט, איך זע דיין הארץ, און ממילא שטארק זיך ווייטער, שתמליכוני עליכם, און דארטן וויין זיך אויס, וויין זיך אויס זאגט רבי נפתלי ראפשיצער אויף דעם וואס דו קענסט נישט דאווענען אויכעט, אויף דעם גיב זיך א וויין אויס. צו דערציילן אז ס'איז צום צמח צדק אריינגעקומען א אינגערמאן, איך זעה ווי איך האב זיך אזוי געגרייט צו דאווענען, איך האב זיך אזוי געגרייט צום דאווענען, בראך, פארמאכט. פרעגט אים צמח צדק, וואס ארט דיר, האסט געדאוונט פארן דאווענען? וואס ארט דיר, האסט געדאוונט פארן? איך מיין צו זאגן, רבי איד, גיב זיך א שטארק, לאז זיך נישט, לאז זיך נישט. דאך איז ווי זאגט די וועלט אז ס'איז געווען עפעס א וואסער טרעגער, א וואסער טרעגער, ווי אזוי ער פלעגט פארקויפן וואסער, ווי אזוי מ'האט געשעפט וואסער פון טייך, און מ'האט אריינגענומען צוויי פעסער וואסער און פארקויפט אין שטאט,

פון דעם גיי איך יעצט לעבן, ווען איך האב נישט צו עסן, היינט קען איך שוין נישט ארבעטן, פון דעם גיי איך לעבן, פון דעם גיי איך יעצט לעבן, פון דעם, פון די געלעכערטע, פון וואס לעבסטו יעצט, נישט פון די פולע פאס, פון די געלעכערטע, פון דעם לעבסטו, יעדער איינער מיט זיינע שוועריקייטן, יעדער איינער, איך זעה יענעם גייט גוט, ער דאוונט, ער קנאקט, אה, ביי מיר האב איך אזוי געלעכערט דעם מצב, נאר פון די געלעכערטע לעבט ער היינט. פון די געלעכערטע, פון די געלעכערטע, אזוי זיך מחזק זיין, פארוואס איז די שופר כפוף? דאך ידוע וואס די גמרא זאגט, כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי. ווייל די כלל איז דאך אזוי, וויאזוי גייען מיר צו בכלל צו דעם ראש השנה? און דאך זאגט גם די גמרא אין ראש השנה, זאגט די גמרא אמר רבי יצחק, שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. איז רש"י הקדוש לערנט פשט שרשה בתחילתה, זאגט רש י, שישראל עושים עצמם רשים בתפילות ובתחנונים, תחנונים ידבר רש, כעני בפתח, דערפאר אלע פיוטים זאגט מען כעני בפתח, כדלים וכרשים, רשים בתפילות ובתחנונים, דאס איז רשי, קען, דאס לערנט מען ארויס, איז אזא יאר מתעשרת בסופה, אויב דו האלטסט אין איין מתפלל זיין מתעשרת בסופה, שנאמר מרשית השנה ועד אחרית שנה, מרשית שטייט אן אלף, מלשון רש, רש, מתעשרת בסופה. תוספות לערנט אנדערש פשט רבותי, תוספות לערנט פשט אן אנדערהאלבן שורות תוספות, תוספות לערנט אז שרשה בתחילתה איז טאקע פשט יא ס'איז טאקע געווען ארעם, ס'איז געווען ארעם, ס'איז געווען צובראכן צושטאכן יעדער איינער מיט זיינע מכאובים, אויף יעדער איינער מיט זיינס, אבער ס'איז געווען רש, זאגט תוספות שמתוך שישראל הם רשים ליבם נשבר איז מתוך כך מרחמים על הש מרחמים עליהם מן השמים, ממילא קריגט ער א זיס יאר, מתעשרת בסופה. ס'זעהט דיר אויס אזוי שווער, איך קען נישט דאווענען, ביזט אזוי רש, מתעשרת בסופה. זאלסטו געדענקען מתעשרת ב ב תורה, ליבם נשבר מרחמים עליהם מן השמים, מרחמים עליהם מן השמים. ס'איז געווען איינער פון די גאונים וצדיקי ירושלים פון פריעריגן דור. מיר רעדן פון תרפ"ה יעצט, וואס ער דערציילט אזוי, אז זיין טאטע איז געווען א בעל תפילה, ער איז געווען שליח ציבור אין בית מדרש זהרי חמה, איז געווען בית מדרש, א פרעסטיזשער בית מדרש אין ירושלים, זהרי חמה, ער איז געווען בעל תפילה דארטן, אין תרפ"ה איז אנגעקומען עפעס אדם חשוב אדם גדול פון חוץ לארץ, און ס'איז געווען קלאר אז ער דארף דעם ברעטל אוועקלייגן פאר אים, אז יענער דארף צוגיין צום ברעטל. ס'איז אים געווארן אזוי נישט גוט, א בעל תפילה קבוע, הלכה איז דאך דא, ער איז א בעל תפילה קבוע, ער דארף זיך צו אוועקגיין. איז ער אריינגעגאנגען דעם צום לשם האט זיך צעוויינט ר' פרישע וואס מ'טוט דא איז אנגעקומען דער אדם גדול האט אים דער לשם געזאגט אז ס'איז דא בקבלה אז ווען ס'מאכט זיך פאר א מענטשן עגמת נפש פאר ראש השנה איז דאס די עצה צו זוכה זיין ביים דין כאילו דאס איז די עצה מועלת ס'איז אזא שארפע לשון דארטן מועלת רבות עצה מועלת רבות לזכות בדין האט ער אים געזאגט און ממילא זיי רואיג, און האט אים ממשיך געווען די לשם אז טאמער ס'איז דיר באשערט א ברעטל וועסטו עס האבן, גלייך ער איז ארויס געגאנגען פון לשם האט מען אים גערופן צו א צווייטן בית מדרש דאווענען, על כל פנים ער האט געהאט די עגמת נפש דעריבער האט ער געדארפט האבן די עצה, ביי יעדע איינער מיט זיינס, יעדע איינער מיט זיינס, שתמליכוני עליכם, דאס איז די אמת שתמליכוני עליכם, צו ברוחניות צו בגשמיות, יעדע זאך געדענק ס'דא די אייבערשטער, און דאס איז. דערציילן אים ביי דעם גרויסן גאון וקדוש ער איז געווען די זקן המקובלים ר' יהודה פתיה איז געווען די זקן המקובלים אין ליל ראש השנה איז ער געזעצן מיטן ווייסן קיטל ליל ראש השנה ווי די גמרא זאגט מען נעמט סימנים ליל ראש השנה וואס דער עולם איז דאך פארנומען מיט סימנים יא שתקרע רוע גזר דיננו שיכרתו שונאינו מיט אלסדינג שירבו זכיותינו ער זיצט מיטן ווייסן קיטל און א גרויסער ציבור דארטן געזעצן, און ס'איז געווען לעכט אויפן טיש, און איינער פון די אורחים דארטן האט געגעבן א שאקל דעם טיש, ממילא האט זיך די לעכט אויפגעלאשן, נישט באטעמט, ס'איז געווארן טונקל אזוי ליל ראש השנה, ווי טונקל, טונקל אינגאנצן חושך מיט די, האט ער געשריגן אוי ס'איז א גוטע סימן, ס'גייט יעצט זיין א זיס יאר, אויווא, א גוטע סימן, גייט זיין א זיס יאר. די רעבעצן איז אריין געקומען מיט די פיש ער אליין שרייבט עס ער שרייבט עס אינעם ספר די רעבעצן איז אריין געקומען שפעטער מיט די פיש מיט די טאץ פיש מיט די זאפט און היות ס'איז געווען טונקל האט זיך איבערגעדרייט מיט די פיש אויף דער ערד די פיש זיך געגעבן א דריי איבער האט ער געשריגן אוי וואס פאר א לעכטיגע יאר ס'גייט דא קומען אבער מען קען דאך נישט איבער לאזן אזוי אויף דער ערד מען דארף דאך העלפן ער האָט זיך געגעבן אַ הײב אױף מיטן װײַסן קיטל, אױפֿהײבן די פֿיש, זיך געגעבן אַ גליטש אױס אין דער זאַפֿט, געכאַפּט זעצעס, און דער װײַסער קיטל איז געװאָרן רױט פֿון אַלע זײַטן, מאָרגן דאַרף מען דאַװענען, מיט דעם דאַרף מען גײן בלאָזן. ער האָט זיך געגעבן אַ הײב אױף און געשריגן, חבֿרה, װאָס פֿאַר אַ זיס יאָר ס'גײט קומען אױף אונדז די יאָר! ער שרײַבט אין ספֿר, רבותי! אז אזא יאר פון סייעתא דשמיא למעלה ולמעלה מדרך הטבע האט ער נישט געהאט, ער באווייזט אין יעדן זאך, ער באווייזט אין ספר די חידושי תורה וואס ער איז מציין, וואס איר זעט דאס איז ספעציעלע חידושים וואס איז געווען פון דעם יאר, ער זאגט יעדע ריר איז געווען דארט למעלה מדרך הטבע אין דעם יאר, וואס איז ווייל דו האסט עס ממתיק געווען, דו האסט געמאכט דעם שתמליכוני עליכם, דו האסט געמאכט דעם גוטן סימן. דו האסט געמאכט דעם גוטן סימן, די וועלט זאגט אז פארוואס נעמט מען א קאפ פון א פיש? איז דאס מחזור זאגט שנהיה לראש ולא לזנב? שנהיה לראש ולא לזנב, איז זאגט דער מחזור וואס זאגט די תרגום לראש ולא לזנב לתקיף ולא לחלש, לתקיף ווער נישט פארלוירן ס'דא א אייבישטער מיט דיר, לתקיף אזוי מאכט דער תרגום שנהיה לראש ולא לזנב, די וועלט זאגט אז דער קאפ וויפיל מ'האט אים געשניטן, געבראטן, געקאכט, געשינדן, ער איז געבליבן, קיין זנב איז ער נישט געווארן, דאס איז א מעלה. קיין עק איז ער נישט געווארן. ער איז נישט געווארן קיין שנהיה לראש, בלייב שטארק, שנהיה לראש ולא לזנב. און דאס איז אזוי אין יעדן זאך, דאס איז בכלל אין הלכה שטייט דאך, די משנה ברורה ברענגט אין תקפ"ג סעיף קטן ה', יזהר מאוד שלא יכעוס בימים אלה. פארשפעטיגט דעם קאר מיט ארום און ארום, האט זיך אויסגעגאסן די פיש נאך פאר ראש השנה ביינאכט, איך ווייס נישט ווי ס'זאל נישט זיין, אבער שיזהר מאוד זאגט דער משנה ברורה שלא יכעוס בימים אלה, מלבד מלבד גודל האיסור זאגט דער משנה ברורה, פשוט כדי שיהיה לסימן טוב, ס'איז נישט קיין גוטע סימן, מ'מאכט, מען זוכט דאך היינט סימנים, און די סימן איז ווי האט מען געזאגט אין ירושלים אז די בעסטע סימן איז צו זיין א זיסע איד. שנה טובה מתוקה, זיין א זיסע איד, פנים מאירות, פנים מאירות. נאר מ'האט גערעדט פון דעם, פון די סימנים, מיר איז דא דער מאמר פון רבותיי, פון רבותינו הראשונים, מורא'דיגע זאך געזען די וואך, פון מהר"ם מנרבונה, איר ווייסט ווער דאס איז געווען? געווען דער רבי פון רבינו מנוח. רבי פון רבינו מנוח, פון די ראשונים ראשונים זאגט א מורא'דיגע טעם פארוואס מען עסט די סימנים. ער זאגט אזוי, איז אין סוף נאך די חידושים אויף ראש השנה, אין מסכת ראש השנה, ער ענדיגט די חידושים, האט ער דארטן פנינים אויף ראש השנה. אויף ראש השנה אליין. דארטן זאגט ער, די ענין פון די סימנים איז אז מיר באווייזן, אונז גיי מיר נישט נאך קיין נחשים, לא תנחשו ולא תעוננו, אונז גיי מיר נישט נאך קיין נחשים קיין סימנים, אונז ווייסן ס'איז דא איין באשעפער, און צו אים דאוונט מען, און דאס איז דאס! זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ער זאגט די כרתי כרתי סילקא תמרי, זאגט ער דו ווייסט וואס פאר א נאמען דאס איז? קרא קריעה! קריעה אזא לשון ראש ליל ראש השנה? יא! איך באווייז ס'איז נישט קיין גוטע זאך, הא? ס'איז נישט קיין גוטע זאך, איך מיט מיין תפילה שריי איך שתקרע רוע גזר דיננו עס וועט יעצט צוריסן ווערן די גזר דין, זאגט ער ווייטער כרתי

עם השם, חזקו ונתחזקה, דאס איז די ערשטע זאך איידער מען רעדט א אידיש ווארט אויף דעם טאג, מצוות היום שתמליכוני עליכם, עד כדי כך אז מען זאגט, מען זאגט נאך עפעס א מאמר, אז די תקיעות, די הייליגסטע מינוטן פון א מענטשן אין לעבן, תקיעות, מ'וועט נאך מ'וועט באלד שמועסן איז דאך דעמאלטס די די פנים יעע דער שפת אמת אבער אסאך אנדערע אלע זאגן אז די מענטש שטייט דעמאלטס לפני ולפנים פונקט ווי קדשי קדשים א כהן גדול אין קדשי קדשים לפני ולפנים דער מאסט ביי די גמרא מ'וועט שפעטער זען אבער תקיעות פון וועמען מ'לערנט ארויס די מאה קולות פון וועמען? פון אם סיסרא מאה פעיות האסט געהאט פון וועמען צו לערנען אויף פון אן אלטע אראבקע ווען די מענטש שטייט כהן גדול לפני ולפנים די אלטע גויטע. ט יא, ס'שטייט, די אורח ברענגט, אז וואס איז געווען דארטן? זי האט געוויינט, און זי האט געוויינט, מאה פעיות, די ערוך ברענגט אז די חזל, אז א מלאך האט געציילט, א מלאך האט געציילט, ה ה ה ה, זי האט געוויינט אזוי הונדערט קולות, זיך געענדיגט הונדערט, דאס איז די שתמליכוני עליכם, פאר שופר איז ממליך דעם אייבערשטן, אז געדענק אפילו א טראפקע, ס'איז נישטא קיין איבעריגע קרעכץ, יעדע זאך איז באשערט פון הימל, וואס איז נישט באשערט וועט ער נישט קרעכצן. יעדע זאך איז שתמליכוני עליכם, ס'איז נישטא קיין איבעריגע קרעכץ, יעדע זאך איז באשערט, יעדע זאך איז השגחה פרטית, ס'איז שתמליכוני עליכם. און, און, יעדע זאך מיינט דיין טובה. מיר האבן שוין געשמועסט, די גמרא זאגט אין ברכות י"ח, מעשה בחסיד אחד. די באקאנטע מעשה שנתן דינר לעני בשני בצורת, א אינגער איד געגעבן א דינר, און די שלום בית איז געווארן צופליקט וועגן דעם, והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות, ליל ראש השנה שלאפן אין בית החיים, גיי זאג לחיים לחיים אין בית החיים, צו א סימן, רבונו של עולם, ושמע שתי רוחות מספרות, וואס דערציילט די גמרא? האט געהערט די רוחות מספרות, זיי האבן געזאגט בואי ונשוט מאחורי הפרגוד לאמיר הערן וואס גייט זיין אויף די וועלט די יאר. וואס האט ער געהערט? בקיצור מאכן אין איין ווארט, זיי האבן, ער האט געהערט אז, מען האט געהערט מאחורי הפרגוד אז די יאר ווער ס'גייט זורע זיין אין רביעה ראשונה איז ברד מלקה אותו, וועט די ברד מלקה זיין, די ברד וועט אים אוועקהאקן, דערציילט די גמרא, אלע האבן זורע געווען אין רביעה ראשונה,

ס'איז אויך דאס איז די זעלבע זאך אין גשמיות אין רוחניות אין יעדע זאך שתמליכוני עליכם אין רוחניות אויכעט במאמר המוסגר ער ברענגט כה תאמר לבית יעקב דער ער ברענגט רבי לייבל לופיאן ברענגט פון זיין טאטן רבי אלע לופיאן רבי אלע לופיאן דער שפת אמת האט געזאגט ער האט ער האט געהאט גילוי אליהו דער שפת אמת האט געזאגט רבי אלע לופיאן האט געהאט גילוי אליהו א רבי אלע לופיאן האט געזאגט אז ער האט בקבלה אז די נשים מיט די מיידלעך וואס זיי דארפן זיך אפגעבן מיט די שטיבער, מיט די קינדער, זיי זענען פארנומען מיט די קינדער, זיי זענען פארנומען, די קינדער, די טעכטער מיט כיבוד אם, מיט כיבוד אב, זיי זענען פארנומען, האבן א ספעציעל, האט ער בקבלה, אז זיי האבן א ספעציעלן צינור, וואס וויפיל זיי קענען דאווענען, זענען אין שטוב, זיי דארפן זיין מטופל, וויפיל זיי קענען יא זאגן, די ביסל וואס זיי קענען זאגן, גייט ארויף אין א ספעציעלע צינור, און זי קומט אן צוזאמען מיטן גאנצן עולם פון בית מדרש און זי דארף נישט דעם לופטל פון בית מדרש, זי דארף נישט האבן דעם אווירה פון בית מדרש וואס דארטן טוט זיך די גאנצע די גאנצע מצב וואס יעדער איינער חלש'ט זיך דארטן צו גיין, זאגט ער, זיי האבן א צינור מיוחד וואס דארטן קומט עס אן צוזאמען מיט די גאנצע מצב פון דעם עולם אין בית מדרש.

דאס גייט נישט לטובה, ובזה יהיה נהפך באמת לטובה, מיט דעם וועט עס ווערן טאקע איבערגעדרייט לטובה. ולכן זאגט ער מהאי טעמא נראה שיהיה אדם רגיל לומר בראש השנה, אחרי תפילת שחרית, ס'איז א אויפרייס פון חכמת שלמה, אז נאך שחרית זאל מען זאגן ראש השנה כל מה דעביד רחמנא לטב עביד וגם זו לטובה. אזוי זאל ער זאגן איך האב שוין דאס איז נישט געווען דאס איז נישט געווען די זיך שנעל כל דעביד רחמנא לטב עביד וגם זו לטובה ולכך מהאי טעמא תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים טוב לומר עליהם כן כדי שאם חס ושלום נגזר להיפך יהיה נהפך על ידי אמירה זו לטובה אמן כן יהי רצון מיט דיין זאגן דאס זאגן און שרייען כל דעביד רחמנא לטב עביד אלעס האט דער אייבערשטער געמאכט און ס'איז לטב עביד וגם זו לטובה

דער חתם סופר אין די הגהות אין שלחן ערוך אין תקצ"ז שרייבט ער אין די הגהות אז ס'שטייט אין די משנה יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, זאגט דער חתם סופר פארוואס שטייט יום טוב של ראש השנה פארוואס שטייט נישט ראש השנה שחל להיות בשבת? זאגט דער חתם סופר אז די משנה האט געזאגט דיר געדענק ס'איז יום טוב, געדענק ס'איז יום טוב היינט היינט איז דא ושמחת בחגך, יום טוב של ראש השנה, בדרך אגב דער חתם סופר אין א דרוש אין ט"ו, דרוש ט"ו, שרייבט אז דעמאלטס איז געווען א יום כיפור שחל להיות בשבת, דעמאלט איז געווען יום כיפור שחל להיות בשבת גיבט ער א שרייב אינמיטן דעם לשון שרייבט ער כי רגע אחד של שבת פועל יותר מכל הזמנים דער יאר איז דאך ראש השנה שחל להיות בשבת ער שרייבט כי רגע אחד של שבת פועל יותר מכל הזמנים א לשון פון חתם סופר אין דרוש ט"ו אויף א יום כיפור שחל להיות בשבת א מינוט אין שבת וואס דאס איז א בנין אב אויף אלע שבתים אבער איך מיין צו זאגן ס'איז דא ושמחת בחגך און דער חתם סופר אין די דרשה זאגט אזוי מיט ראש השנה זאגט ער יום דאס איז זיין לשון יום נורא יום דין ומשפט על כל יצירי תבל מכל מקום אינו יום עצובים חלילה וחס דאס איז נישט קיין יום עצובים ואדרבה דווקא בחדוות לב של תשובה ואהבה ודביקות ובכיה של שמחה היטיבו נגן בתרועה זאגט דער חתם סופר בשמך יגילון כל היום ראש תיבות בכיה אין די גרעסטע מינוטן גלייך נאך די תקיעות פאר מוסף וואס געבט מען א געשריי בשמך יגילון כל היום, ווען אינגערמאן איז איינגעפאקט מיטן טלית און וויינט זיך אויס, יא אוי ווי איז דא א גרעסערע א גרעסערע שמחה ווען א מענטש ער קלעבט דעמאלטס מיטן מאגנעט צום בורא כל עולמים, בשמך יגל דאס איז ראשי תיבות בכיה זאגט דער חתם סופר ווייטער אבל עצבות ושברון לא יזכר ולא יפקד כי מסטרא דקליפא וסטרא דדינא ואין לעורר דין ביום ההוא, ומפורש נתנבא הנביא ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם. און זאגט דער חתם סופר א מורא'דיגע ווארט דארטן, ער זאגט אז חנה איז דאך געהאלפן געווארן אין דעם טאג, שטייט ותקם חנה ותתפלל, שטייט ותקם חנה, כל זמן זי איז געווען בעצבות האט זי נישט געוואלט דאווענען, זאגט ער, ותקם! ותקם חנה ותתפלל, און דעמאלטס איז זי געהאלפן געווארן, אונז גלייבן אין אייבערשטן ער ווארט דאך אויף אונזערע תפילות ער וויל אונז געבן א זיס יאר א געזונט יאר, נאר מען דארף מתפלל זיין. זעלבע זאך זאגט דער ספורנו, ער זאגט זכרון תרועה אין פרשת אמור, קוק די ראשונים קוקן אן דעם טאג, די ראשונים כמלאכים, זכרון תריעו, זאגט ער זכרון תרועת מלך בו יגילו במלכם, אין דעם טאג פריידט מען זיך מיטן בורא כל עולמים בו יגילו במלכם כאמרו, הרנינו לאלקים עוזנו הריעו,

ושמחת בחגך. אבער געדענקען רבותי, אז דער חינוך זאגט אין שין יוד אלף, ביסט מצווה דא ושמחת, אבער ער זאגט אז דער טאג איז אוודאי ממועדי השם היקרים, וראוי לעשות אותו יום טוב, דער טאג היום הנכבד הזה זאגט ער קיומו של עולם, אבער זאגט ער, אולם מהיותו יום מועד לדון כל חי, ראוי לעמוד בו ביראה ופחד יותר משאר כל מועדי השנה. ושמחת בחגיך יא, אבער דא דארף זיין דער ושמחת מיט א יראה ופחד יותר משאר כל מועדי השנה. איך האב געהאט א זיידן הרב הערשקאוויץ, איז געווען דא, כ'האב געקוקט, דאך דא עולם ס'האט אים געקענט, ער פלעגט עפעס איבערזאגן אזא שארפע ווארט אביסל, ער האט געזאגט אז ס'שטייט, מ'האט דאך יעצט גערעדט ושמחת בחגיך דאורייתא. האט ער געזאגט אז מיר שרייען תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, האט ער געזאגט ס'איז געווען אמאל א אינגערמאן אוועק פון די וועלט, און ער האט געלעגן אויף די ערד איבערגעדעקט מיטן טלית, און האט געהאט א אינגעלע פון דריי פיר יאר, און די אינגעלע פון דריי פיר יאר האט זיך געשפילט מיט די ציצית אהין און אהער, געווארפן די ציצית אהין און אהער, ביז איינער איז צוגעגאנגען צו אים האט אים געפרעגט וואס שפילסט זיך, דו ווייסט וואס איז באדעקט דא אונטערן טלית, וואס שפילסטו זיך? זאגט ער די זעלבע זאך בכסה ס'איז דא באדעקט מיט א ליום חגינו מיט א יום טוב אבער קיינער ווייסט נישט וואס איז דא באדעקט אונטער דעם גיט די גיט זיך א גוטן שאקל דו ווייסט דאך נישט וואס דא איז באדעקט דא אונטער דעם מען ווייסט דאך נישט וואס איז באדעקט אונטער דעם דאס איז די ראש השנה דאס שטייט אין זוהר הקדוש דא וועל איך קומען וואס השי ת רעדט דערפון אבער רבותי די אנדערע וואך אין די צייט די מען אידישע פאלק ווייסן מיר די רשי אין מסכת ראש השנה די אנדערע וואך אין די צייט איז שוין אלעס אנגעשריבן ביז תשפ ב ביז תשפ ב איז אלעס די אנדערע וואך אין די צייט שוין א סאך פאר די צייט, יא? די אנדערע וואך זונטאג נאכט איז שוין אלס אפגעשריבן ביז תשפ ב אוודאי ביז נעילה קען מען אלסדינג קען מען אלסדינג מבטל זיין, אבער אלסדינג יעצט איז די צייט זיך צו געבן א שאקל, ווי האט מען געזאגט דא עפעס א אינגערמאן, פון גאר א חשובע משפחה, א חשובע אינגערמאן אויכעט.

איך האב אים נישט געזאגט אבער אויב ס'איז דאך אזוי אמת די וואס האט געזאגט האט עס געקענט זיכער מבטל זיין מ'וועט באלד זעהן וואס עס שטייט אין ראשונים ס'איז קלאר אז ס'יעצט ביי אונז אין די הענט דאס איז קלאר אבער ס'איז ביי אונז אין די הענט אויף אלסדינג צו דרייען וואס ער וויל צו דרייען דער דער

דאס איז א בינגען האבן אויף אלע אבינו מלכנו'ס ווי א מענטש דארף זיך צושרייען און צווויינען ער ווייסט נישט אויף וואס ער דארף שרייען ס'איז נעבעך דא אינגעלייט וואס האבן נישט געוויסט ביי קרע רוע גזר דיננו ווי זיי דארפן לאזן טייכן טרערן יעצט איז די צייט רבותי יעצט איז עס ביי אונז אין די הענט ווי האט ער געזאגט א מאן אויף האט געברענגט א קאראוואן א בית מדרש א קאראוואן א בית מדרש דער ארון קודש איז געווען אריינגעזעצט אין דעם קאראוואן איז געווען שוין אריינגעזעצט דער ארון קודש געווען אריינגעזעצט אין קאראוואן און מ'האט אים די מאן אויף האט אים געברענגט די קרעין די קרעין ברענגט דעם קאראוואן מ'האט אים געשריגן רעכטס יעצט לינקס די גבאים שרייען רעכטס לינקס אביסל פריער אביסל פאראויס אביסל ארונטער ביז די קאראוואן איז אריין און דער רב זעט רבונו של עולם כ'האב געמאכט א טעות וואס דער ארון קודש אויף די אנדערע זייט וואס טוט מען דא וויאזוי מיט משוגע רב לעבן וואס איז די פראבלעם נאר שרייען רעכטס נו, זאגט ער, יעצט קענסטו שרייען, צום לאמפ קענסטו יעצט שרייען, ווען די קאראוואן איז אין די לופטן, רבותי דאס איז יעצט, יעצט ווען די קאראוואן איז אין די לופטן, דער רבונו של עולם זאגט מיר דו שריי, רשי זאגט אין דרשו השם בהמצאו אין נך זאגט רשי דארטן אויפן פלאץ די לשון, דרשו השם בהמצאו זאגט רשי, קודם גזר דין, בעוד שהוא אומר לכם דרשוני. קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם דרשוני זוך מיר ווען איך האב דיר געהייסן זוך נאר, ווען איך זאג דיר זוך מיר דעמאלט זוך נאר, און יעצט האבן אונז אלע די גרעסטע כוחות וואס איז פאראנען, און גייט אריין אין א טאג וואס יעדער איינער קען קומען די גרעסטע מהפיכות מאכן, צי דאס איז רבותי א רשי אין בבא מציעא, וואס וואס מען שמועסט עס אלע יאר וואס עס איז נישט גענוג אלע יאר מען דארף עס יעדע פאר מינוט זיך איינ'חזר'ן אין מח ראש השנה די רשי דארף ווערן פאטאגראפירט אין מח אויף אויף ראש השנה די שבת ווען מהרן האט געזאגט בשבת א פאר יונגעלייט האבן ארויס געמאכט א ניגון אויף דעם רשי אפשר די עולם וועט געדענקען ראש השנה מורא'דיגע הלכה אין חושן משפט ווערט עס געפסקנט וואס איז מ'טאר נישט מסיח דעת זיין פון אזא פון אזא רשי ראש השנה. זיך טאקע עס איינהאלטן און איין איבערחזרן וואס איז די הלכה און אין איין מינוט עס געבן א שווענק, א שווענק איבער, די הלכה איז איינער וואס איז חוכר א פעלד פונעם צווייטן, ער דארף באצאלן חכירות, און טאמער נשתדפה שדהו, די שדה איז נשתדף געווארן וואס איז די הלכה, ער דארף באצאלן, נשתדפה שדהו, דו דארפסט באצאלן, טאמער עס איז געווען א מכת מדינה, די גאנצע מדינה איז געגאנגען פייפן. צאלט מען נישט, פארוואס? אז א מכת מדינה האסטו געגעבן, נישט נישט קיין גוטע, האסטו מיר גארנישט געגעבן, אז א מכת מדינה האסטו מיר גארנישט געגעבן. די גמרא האט א שאלה און די גמרא בלייבט להלכה, אז טאמער האט די באלעבאס אים געזאגט דו זיי זורע דא חיטים, יא ביסט זורע חיטים, און ער איז געגאנגען און האט זורע געווען שעורים, און ס'איז געווען א מכת מדינה, ס'איז נשתדף געווארן די פעלד, די גאנצע מדינה איז געגאנגען פייפן, דעמאלטס איז די הלכה ער דארף אים יא באצאלן.

אילו זרעתה חיטי ווען דו ביסט זורע דא חיטים הוה מקיים בי וואלט אין מיר מקוים געווארן דער פסוק ותגזר אומר ויקם לך זאגט רשי די לשון מה שתבקש מן היוצר יעשה ראש השנה וואס דו בעטסט אים ווערט מה שתבקש מן היוצר יעשה ואני לא ביקשתי בתחילת השנה שיצליחני בשעורים אלא בחיטים, כ'האב נישט געבעטן ראש השנה אויף שעורים, כ'האב געבעטן אויף מיין פעלד פון חיטים זאל מצליח זיין, ווען דו ביסט זורע דא חיטים וואלט עס נישט געווען, פארוואס? ווייל ס'וואלט מקוים געווארן מה שתבקש מן היוצר יעשה. די חוכר שרייט און איך פארשטיי נישט וואס דו רעדסט אבער ס'איז דאך א מכת מדינה די גאנצע מדינה גייען פייפן, איך האב גארנישט מיט די גאנצע מדינה איך האב מתפלל געווען די הלכה אין חושן משפט אין שין כף בית מוז ער באצאלן. ער מוז אים באצאלן פארוואס? ווייל ס'איז הונדערט פראצענט ווער ס'קען א האר חושן משפט, ווער ס'קען א האר חושן משפט ווייסט אז ווען ס'וואלט געווען איין פראצענט אז דא וואלט נישט געוואקסן קיין חיטים וואלט ער געווען פטור צו באצאלן המוציא מחבירו עליו הראיה. די רעזולטאט איז אז ס'מיליאן פראצענט ווען דו ביסט זורע חיטים וואלט געמוזט וואקסן קעגן א מכת מדינה, די גאנצע מדינה גייט ווייטער, ס'האט נישט מיט מיר, מה שתבקש מן היוצר יעשה, מה שתבקש ואני לא בקשתי, ווער איז דאס ואני? ווער ביסטו א צדיק? א פעלד מענטש ביסטו. מיילעך בידערמאן הייסט א אינגאטש האט נישט צוטוהן די גרעסטע אינגאטש אין דעם טאג השוה ומשוה קטן וגדול אין דעם טאג אלע גלייך רבותי דאס איז א פעלד מענטש יעדער מענטש האט דעם כח מה שתבקש מן היוצר יעשה איר ווייסט וואס הייסט אויף אונזער שפראך אזא ווארט? מכת מדינה אויף אונזער שפראך הייסט עס אלע דאקטורים זאגן אזוי

סארא כוחות אונז פארמאגן מיר. די חפץ חיים פלעגט שרייען די אינגעלייט אז פארוואס ליינט מען והשם פקד את שרה ראש השנה? געדענקען! זאג פארוואס ליינט מען דאס? זאגט ער ווייל שרה אימנו איז געווען ניינציג יאר אלט און די גמרא זאגט אין לה ולד אז ס'איז נישט געווען שייך בכלל זאל האבן קינדער. ס'איז נישט געווען שייך בכלל זאל האבן קינדער. האט און זי אין דעם טאג געהאלפן געווארן. דארפסטו פארשטיין וואסערע מהפכות עס ווערט אין דעם טאג שינוי הטבע אינגאנצן. שינוי הטבע אינגאנצן וואס איז היינט א אנדערע וועלט עס ווערט אלץ אנדערש אינגאנצן. איך בין געווען יעצט אין ירושלים עפעס א גרויסע ישיבה איז דער ראש ישיבה האט מיר געזאגט דארטן א מעשה נורא ער האט מיר געזאגט ער האט עס געהערט פון א ברודער פון די מענטשן וואס איז געווען דארט אין די צימער ס'איז געווען איינער פון די גדולי וצדיקי הדור הקודם.

מיר דארפן ראש השנה איז א צייט וואס והשם פקד את שרה איבערגעזאגט דעם זעלבן ווארט אז שרה אימנו האט נישט געקענט האבן קיין קינדער בכלל ס'איז נישט געווען שייך בכלל אין דעם טאג איז געווארן א אנדערע בריאה מען דארף זען איין זאך אז אז ער זאל לעבן ביז ראש השנה ראש השנה וועט מען קענען אלעס איבערדרייען די לוויה איז געווען ערב ראש השנה נאכמיטאג פון דעם אינגערמאן. מיר פאלגן די הגדרה, מען דארף זען צו דערלעבן ראש השנה, ראש השנה קען מען אלעס איבערדרייען, והשם פקד את שרה. איר פארשטייט ראש השנה איז א זמן פון מהפכות, ווי זאגט די אבני נזר, אויף פארוואס עסט מען דבש ראש השנה? פארוואס עסט מען האניג ראש השנה זאגט ער, ווייל דבש דאס קומט פון א בין, א בין איז א דבר טמא, דבש איז א טהור, ס'איז פארקערט, דאס איז מהפכות, דאס איז ראש השנה, ער זאגט א בין איז א בייסער, א דבש איז א זיסער, ווי ס'איז מהפך ס'איז פארקערט, די אלע מהפכות איז ראש השנה. איז דער שם משמואל נאך מער מוסיף דאך ידוע וואס אלע ווייסן די הלכה אז יעדע זאך יעדע זאך וואס ווערט איינגעמישט אין דבש ווערט דאך נהפך להיתר, יא? אין דבש ווערט דאך אלעס נהפך להיתר, איז די געדאנק אז אין דעם טאג קענסטו איבערדרייען די גרעסטע דינים אויף רחמים מגולים, זאגט די שם משמואל, דאס איז די טייטש, מסביר דארטן זיין טאטנ'ס ווערטער. ווי יעדע דבר איסור וואס פאלט אריין אין דבש, יא, ווערט נהפך להיתר, יא, כידוע, זאגט ער די געדאנק אז יעדע דינין ווערט אין דעם טאג נהפך לרחמים מגולים. דער שם משמואל ליינט, שרייבט עפעס א מאמר נורא, ער זאגט אזוי, ער שרייבט עס אין שנת תרע"ד, אז ס'דא ביי די יוצרות וואס מען זאגט אין צווייטן טאג דא עפעס א לשון, מען זאגט דארטן, זכר לה יושר ארחות, עובר להמיר בבטן אחות, חושבה כהיום זכרה להאחות. זאגט ער, וואס טייטש, וואס דערמאנט מען דא? מען דערמאנט דא זכר לה יושר ארחות, עובר להמיר בבטן אחות, עס שטייט אין חזל, אין ראשונים שטייט עס קלאר, אז לאה האט געטראגן יוסף'ן, און רחל האט געטראגן דינה. לאה האט נישט געטראגן דינה, לאה איז די, חזל זאגן אז שטייט ואחר ילדה בת, שטייט נישט ותהר ביי די בת ביי דינה, שטייט נישט ותהר ווייל ותהר איז געווען אויף יוסף, נאר נאר וואו דען, נאר די גמרא זאגט א, לאה האט געטראגן יוסף און רחל האט געטראגן דינה, נאר אחר התפילה נתהפך הוולד, נאכן די. זאגט די שם משמואל, אונז האמיר שוין געהערט אלע ניסים אויף די וועלט, מען האט שוין געהערט א גוסס זאל אנהויבן צו לעבן, א בלינדער זאל אנהויבן צו זען, א שטומער זאל רעדן, א טויבער זאל הערן, אלץ האט מען געזען. א זכר זאל ווערן א נקבה, א נקבה א זכר האט מען אין לעבן נישט געהערט, מען האט נישט געהערט קיין אזעלכע זאכן, און דאס איז דא געשען אין דעם הייליגן טאג, כדי זאלסט וויסן אז די גרעסטע מהפיכות בשינוי הבריאה איז צו מאכן אין דעם טאג. גרעסטע מהפכות, וואס מה שתבקש מן היוצר יעשה, מה שתבקש מן היוצר יעשה פון גרעסטן פארנעם רבותי, און דא זיך נישט לאזן ווי די קאלאשינער זיך ארום געדרייט און געשריגן דעם עולם מי לא נפקד כהיום הזה, האט ער געשריגן מי לא נפקד, און מלשון והשם פקד ווער ווערט נישט געהאלפן אין אזא טאג, אין די טאג איז דאך אלע מהפכות, ווער, עס איז נישטא קיין ענגשאפט וואס קען נישט ארויסגיין, בראש השנה יצא יוסף מבית האסירים, יעדער איינער האט זיך א יוסף און יעדער איינער בני יעקב ויוסף סלע יעדער איינער האט יוסף און יעדער איינער האט זיך זיין בית האסירים זה בכה וזה בכה און דעם טאג קענסטו ארויסגיין פון אלע בית האסירים זיינע און דייקא בראש השנה נפקדה רחל וחנה דאס איז די גרעסטע יום הזיכרון ווי דער רבונו של עולם געדענקט די אלע צובראכענע און די אלע וואס דארפן געהאלפן ווערן. דו גיב זיך א קלעפ צו צו דעם טאג גיב זיך א א גיב זיך א שאקל דא אין דעם טאג מה שתבקש מן היוצר יעשה דא איז עפעס א א ראש כולל אין ירושלים. רב פעלדמאן הייסט ער, א צאנזער ראש כולל, א צאנזער ראש כולל, אינטערעסאנט לעצטנס געווען פאר אפאר יאר צוריק, די זעלבע מעשה דא, א רב, א תימן'ער רב דא אין בני ברק, דער רב פעלדמאן, דער ראש כולל, ער פארשטייט אין דעם, איך פארשטיי נישט אין די זאכן, אבער עס איז דא דא, עס איז חכמת היד, ער פארשטייט אין דעם, דא איז דא קווים, איז דא א קו החיים, קו הבריאות, קו פרנסה, דא דא פארשידענע קווים. ער נעמט אויף א גאנץ יאר א עולם אויף די קווים נעמט ער אן א גאנץ יאר א עולם. שוין א גוטע פאר יאר וואס פון ראש השנה ביז הושענא רבה נעמט ער נישט אויף קיין עולם. און אינגעלייט אין כולל דארט אין צאנז אין כולל האט מען געפרעגט פארוואס ער נעמט נישט אויף. האט ער געזאגט ס'איז נישטא וואס אויפצונעמען אין די טעג, ס'דרייט זיך יעדן טאג אהין און אהער, ס'דרייט זיך יעדן, האבן די אינגעלייט געפרעגט נו אפשר קענסטו באווייזן, האט ער זיי געזאגט ענק וועלן נישט פארשטיין ווייל ס'איז קליינע קריצן וואס רירט זיך אהין און אהער, איר וועט נישט פילן קיין נפקא מינה פון נעכטן אויף היינט, אבער זאגט די אינגעלייט לייג די לייג די האנט אויף א מכונת צילום, אויף א פיקטשער מאשין, ברענג מיר די בלעטער פון יעדן טאג, כ'וועל דיר באווייזן אויף די בלעטער א שינוי. יעדן טאג איז דא שינויים. רבותי, אונז דארף מען נישט די מעשה, דאס שטייט אין חזל, מה שתבקש מן היוצר יעשה, ס'ליגט ביי דיר אין די הענט ליגט עס, די, די, קעגן א מכת מדינה, אונז דארף מיר די מעשה? דאס גוט פאר בער א פרשה אין, נישט דאס גוט, אונז דארף מיר די מעשה? די מעשה שטייט דא, ס'שטייט דא געשריגן און געשריבן אין אין רמב ם הלכות תשובה, זאגט די רמב ם פרק ב' הלכה ו', זאגט די רמב ם, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, זאגט דער רמב ם, אבער בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד! הערט א לשון, יפה היא ביותר ומתקבלת עם מיד, שנאמר דרשו ה' בהמצאו במה דברים אמורים, ביחיד יעדער יחיד יעדער גארנישט, דאס הייסט ביחיד. יעדער גארנישט, א פעלץ מענטש מה שתבקש מן היוצר יעשה. ס'איז געווען פאר דרייסיג יאר צוריק. דער ציבור וואס געדענקט עס, פאר דרייסיג יאר צוריק איז געווען אין געיטסהעד זייער א שווערע יאר, געיטסהעד איז א קליין שטעטל, און ס'איז געווען אן לא עלינו, אינגעלייט מיט אינגע ווייבער, ס'איז געווען א יאר וואס איז נעבעך אסאך נפטרים געווען, אין אזא קליין שטעטל, ס'איז געווען דארטן א חרדת אלקים על כל כולם, סוף חודש אלול איז געווען א עקסידענט, א בחור געהארגעט געווארן, דער עולם איז אריינגעגאנגען ראש השנה, מיט אזא חרדת אלקים דארטן א ציטערניש, די עולם האט געשריגן, ער איז געווען בעל מוסף דעמאלטס, ר' מאטעס סאלאמאן איז געווען דעמאלטס בעל מוסף, און די עולם האט געשריגן דארטן, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין, את רוע הגזירה, האט געשריגן מעבירין את רוע הגזירה, עס איז געווען א פארציטערטע מצב, און ר' מאטעס האט זיי אלעמען געדארפט איבערשרייען, ער איז דאך בעל תפילה, ער האט געשריגן מעבירין, ער איז דאך נישט קיין געבאנג געווען ווי זיי, איז אים ארויסגעפאלן. בלוט פון האלז איז אראפגעפאלן אויפן מחזור אויף די ווערטער רוע הגזירה. רוע הגזירה די ווערטער איז געווארן אויסגעמעקט. די מחזור ליגט אין ענגלאנד א באוואוסטע זאך אלע ווייסן פון די מחזור ס'איז אויסגעמעקט רוע הגזירה מיט די בלוט געווארן. דעם יאר איז קיינער נישט אוועק אין געיטסהעד קיינער נישט קראנק געווארן ס'איז דא און פיר זיבן איין אלע געווען געזונט און לעבעדיג וואס איז ס'איז געווען א צעקה אונז האמער אונז האמער די הבטחות פון דעם טאג נאר מ'דארף שרייען מ'זאל אן קיצור ע שרייען שריי פריער אז מען זאל נישט דארפן יקדים אדם תפילה. קיינער נישט אוועק, קיינער נישט, קיינער איז נישט געזונט געווארן, א געשריי יעצט, יעצט איז די צייט צו שרייען. ווייל ווי זאגט דער טורי אבן דארט אין ראש השנה, ער זאגט דארט מיט די גמרא יפה צעקה, זאגט ער צעקה אין זה הטבת מעשיו בלחוד, דאס איז זיין לשון, אלא לדפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה, דאס איז די טעג, אויף אידיש רופט מען עס רייסן וועלטן, ס'איז נישט סתם מען זאגט מען כאפט א תהלים, מען נוצט אויס די צייט, מען שרייט, מען קלאפט, מען זעצט, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דפקנו, און האלטן אין איין קנאקן און זעצן, לדפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה, און דעמאלט האבן מיר די הבטחה מה שתבקש מן היוצר יעשה, דאס מוז מיר זיין אין געצעד, אזא יאר מיט די אייבערשטנס הילף פאר גאנץ כלל ישראל ס'וועט קומען א זיס געזונט יאר. א געשריי אבער די אייבערשטער ווארט יעצט אויפן געשריי. מען זאגט אז בעלזער רב זכרון לברכה האט גערופן רבי יאסעלע שטערוויצער ער האט געדארפט זיין בעל סליחות האט אים גערופן ער וויל אים אויסלערנען די כוונות פון סליחות בעלזער רב וויל אויסלערנען די כוונות זיי געבן אים א לויף אריין מען וויל אים זאגט ער אויסלערנען די כוונות וואס די כוונות איז הויך הויך הויך, טאמער האסט מורא אז וועסט ווערן הייזעריג, כ'האב שוין צוגעגרייט א צווייטן, דיך איבערנעמען. כאילו היינט איז שרייען, היינט איז נישט לדפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה היינט? א געשריי געבן, און אויף דעם האמער די הבטחות. כגון מכת מדינה, היינט איז והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני. והיה כי יצעק אלי, תוס' לערנט דאך אין ראש השנה י ז, אונז זאגן מיר דאך שלש עשרה מידות נאר מיטן מידות, תוס' שרייט אז חנון, רחום הייסט פאר א צרה זאל נישט קומען, חנון הייסט ווען א מענטש שרייט מתוך הדחק זאגט די אייבערשטער איך מוז אים העלפן אפילו ער איז נישט בסדר פונקט ווי דער לוה והיה כי יצעק אלי ווער שרייט דארטן דער לוה האט געבארגט געלט און האט נישט באצאלט האב איך אים צוגענומען א משכון וואס שרייט ער ער שרייט ער האט נישט געצאלט קיין געלט ער איז בסדר צו איך בין בסדר ער האט געבארגט זאגט דער אייבערשטער דו ביסט בסדר און ער איז נישט זאגט תוספות אבער והיה כי יצעק אלי אז ער האט געגעבן א געשריי אוי וויי איז והיה כי יצעק אלי ושמעתי מוז איך אים הערן כי חנון אני ווייל מידת חנון קען נישט הערן איינער וואס שרייט מתוך הדחק אפילו ווען ער איז נישט בסדר. אונז האלט מיר דעם תו די גאסטינינער האט אזוי געזאגט אז ס'איז א מצוה לפרסם דעם תוספות אזוי וועט מען וויסן צו שרייען און עס וועט מוזן קומען א זיס יאר ושמעתי כי חנון אני היינט א געשריי לדפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה היינט האבן אונז די כוחות ווי זאגט די וועלט איינער צינדט אן א מאשין ער גיט א קוועטש אויפן ער גיט א קוועטש דארטן אויף וואס מען דארף קוועטשן די עולם ווייסט דאך בעסער פאר מיר אבער ער גיט דארטן א קוועטש אויף וואס מען דארף א קוועטש טון גיט עס א וויפיל גיט עס אפאר וויפיל אפאר מעטער דער זעלבע קוועטש ביי א פליגער פליט אפאר קילאמעטער פארוואס ווייל ער איז אויבן און דו ביסט אונטן אויף דער ערד אין אזעלכע העכערע טעג קענסטו מיט יעדן קוועטש קילאמעטערס, אוי וואס דו וואס דו וואס דו וועסט דא מאכן, קילאמעטערס, איז אין אזעלכע הויכע הימעלישע טעג זיצט נישט מיט א אלטע סוסיתא אויף דער ערד, ווען ווען דו ביסט אזוי הויעך און קענסט קילאמעטערס אומווארפן, האסט דאך די גרעסטע כוחות אין די טעג. נאר וואס דען רבותי, דאס איז אויך בכסה, איך האב פריער געזאגט אזא שארפן משל בכסה ליום חגנו, בכסה ליום חגנו, דאס איז אויך בכסה, ס'איז באדעקט פון דעם אינגערמאן זיינע כוחות, ער דארף זיך אצינד איינהאלטן איבערחזר'ן די מעשה, די וואקעשן א יוצא יעשה, זיך איינהאלטן איבערחזר'ן די מעשה מיטן חפץ חיים וואס האט געשריגן והשם פקד את שרה, דערפאר ליינט מען ווייל ס'איז א שינוי הטבע אינגאנצן, אינגאנצן, יצא יוסף מבית האסורים איז אויך א שינוי טבע, נאך צוועלף יאר חושך וצלמוות אין דעם טאג, עולה זכרונו לפניו לטובה, דאס איז אויך בכסה. ס'איז אויך בכסה, באהאלטן. דו זעהסט נישט? דו פארשטייסט נישט אז בהמצאו טייטש אז די כסא הכבוד איז דא און ער קומט דא ארויף ווייל ער וויל הערן דיינע תפילות ביז נעילה? בהמצאו ער איז דא! ווער ס'גלייבט נישט דעם איז א אפיקורס ווער ס'גלייבט נישט אז די כסא הכבוד איז דא. דאס שטייט אין חזל דאס איז דאך די גאנצע וואס די גמרא דן פארוואס האט מען געגעבן די עשרת ימי תשובה. ס'איז בכסה, ס'איז באדעקט. די וועלט זאגט אז די רוסישע צאר פלעגט זיך פארשטעלן אויף א פשוט'ע מענטש. האט זיך פארשטעלט אויף א פשוט'ע מענטש האט זיך אריינגעזעצט צווישן דעם עולם. און ער האט געפרעגט ווען די קייסער וואלט געווען דא און ער וואלט דיר געזאגט וואס דו ווילסט קענסט דיך אויסבעטן וואס וואלסטו געבעטן? האט איינער געזאגט איך וואלט געבעטן א מיליאן דאלער פרעגט ער דעם צווייטן וואס וואלסטו געבעטן? זאגט ער איך וואלט געבעטן א באנק פרעגט ער דעם דריטן וואס וואלסטו געבעטן? איך וואלט געבעטן א ווילא דער פרעגט דעם פערטן וואס וואלסטו געבעטן? זאגט ער איך בעט דיר זייער שטארק דער קייסער איז נישטא און האק נישט אין קאפ און דריי נישט אין טשייניק לאז מיר מנוחה האסט פארשטאנען? בעט דיר זייער שטארק לאז מיר מנוחה אבער דאס איז דאך יא געווען די קייסער, ער איז געווען פארשטעלט. צומארגנס אינדערפרי האבן אלע געקריגן בריוון ניין? דער ערשטער האט געקריגן א בריוו, א מיליאן דאלער, דער צווייטער, א באנק, דער דריטער, א ווילא, דער פערטער האט געקריגן א בריוו, האסט דאך געוואלט מנוחה, בלייב במנוחה. בלייב מנוחה. און זיי פאראכטען אים, נישט אויסקומען קיין ווערטל די אנדערע וואך מוצאי ראש השנה, זאל מען נישט אויסגיין פון דער וועלט, זאל מען נישט ארויסגיין. ס'איז בכסה, ס'איז דא באשטעלט ס'איז פארשטעלט דא, דו זעסט נישט וואס דא טוט זיך, דו ווייסט נישט דיינע כוחות וואס הייסט פארשוואכשן א יוצר יעשה יעדער פסוק וואס דו קענסט פועל'ן, יעדער פסיק, יעדער יעדער ריר וואס דו רירסט דא וועלטן. דער הייליגער רבי רבי נפתלי ראפשיצער האט די מעשה דערציילט ליל ראש השנה פארן עולם, רבותי ליל ראש השנה דערציילט ער דעם עולם אזוי, אז ניקולאי ימח שמו ער איז געווען אינמיטן א מלחמה, האט ער געריטן אויף א פערד אינמיטן א מלחמה, און דער שונא האט ארויסגעשאסן צו אים א קויל, די קויל איז שוין געווען אויפן וועג, און איינער פון די זעלנערס פון ניקאליי האט געזען די קויל פליעט און האט געשריגן א געשריי איי! פון פחד איי! און פון דעם געציטערניש איי! האט די פערד וואס ניקאליי האט געריטן אויף דעם געכאפט א ציטער פונעם איי, האט ער געגעבן א שפרינג, ממילא איז די קויל אריינגעגאנגען אין פערד, די פערד איז געהארגעט געווארן און ניקאליי געראטעוועט געווארן. א דאנק וואס איז ניקאליי געראטעוועט געווארן? א דאנק די געשריי איי פונעם זעלנער! האט ניקאליי גערופן דעם זעלנער, האט אים געזאגט, וואס דו ווילסט קענסט זיך יעצט אויסבעטן. מיר געראטעוועט דאס לעבן, וואס דו ווילסט קענסט יעצט אויסבעטן. האט דער זעלנער געזאגט פאר ניקאליי, געזאגט, אדוני המלך, אין די פלוגה וואו איך געפין זיך אין מיליטער, איז די קצין דארטן, די קצין פירט זיך צו מיר זייער נישט שיין. נעם א משפיל, איך וויל יעצט מיך אריבערפירן צו א אנדערע פלוגה, א אנדערע פלאץ, דארטן א געשמאקער קצין און ער פירט זיך געשמאק, ער וועט מיך מרומם זיין. ניקאליי האט געזאגט, אויפן פלאץ, גיי שוין אריבער דארטן. אבער שפעטער זאגט ער אים, דו טיפש, איך האב דיר געזאגט, וואס דו ווילסט קענסט זיך אויסבעטן, האסט געקענט בעטן ווערן אליין א קצין.

האט ער געזאגט רבי שלמה זלמן אויערבאך, איך ווייס א פרוי האט נישט קיין קינדער, זי קען נישט האבן קיין קינדער, בעט זי רבונו של עולם געב מיר עס זאל זיין א אינגל, זאל זיין א מיידל, זאל זיין וואס, דער עיקר לאמיר עפעס זען, זי קען נישט האבן קיין קינדער, בעט זי, דא זי וויינט, זי איז דאך נישט מתפשר, זי בעט ניין, איך וויל א אינגל, איך וויל כמשה ואהרן, און זי האט עס באקומען, דערפאר לערנט מען ארויס פון איר הלכות תפילה, מ'זעט וואס אין דעם טאג מה שתבקש מן היוצר יעשה. די אמונה מיטן אחריות צוזאמען טאר איך נישט פארברענגען קיין מינוט. ער זאגט אמאל א שאלה פארוואס מען זאגט זכרנו לחיים זאגט מען אינמיטן מגן אבות. מען שמועסט אביסל ארום פון דעם ווייל מגן אבות איז נישט קיין פלאץ פון בעטן, ביי מגן אבות איז דאך א פלאץ פון יא ס'זענען דאך ברכות מ'רעדט דאך נישט פון די בקשות, ווי אזוי בעטסטו דארטן זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים? איז דען רב חזקל אבראמסקי אמאל ארויפגעגאנגען אין לונדון, ער האט געדארפט, ער האט געהאט געלט וועגן עפעס א צוועק, א צדקה צוועק, וואס איז געווען פיקוח נפש, בקיצור ער איז ארויפגעגאנגען צו עפעס א גביר, ער איז געווען א קמצן, ער איז ארויפגעגאנגען צו אים ליל שבת, ליל שבת איז ער ארויפגעגאנגען צו אים, ער האט אים געבעטן געלט, זאגט אים דער גביר אקעי, דער רב זאל ארויפקומען מוצאי שבת, מוצאי שבת רוף איך, ניין ניין ניין איך וויל יעצט.

היינט בעט מען עס אין ראש השנה יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת ווען די קאראנע איז אין די לופטן און דא אוי אוי אוי ווי דער מענטש קען דעמאלטס אויספוילן אויפן גרעסטן פארנעם ווי זאגט דער אור המאיר דער אור המאיר זאגט אין לך חיך מתוק מזה זאגט ער אזוי שרייבט ער דער אייבערשטער בעט דיר אמרי לפני זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפניו לטובה זאגט דער רבונו של עולם בעט דיך זאג מיר דערמאן מיך איך וויל דיר געדענקען איך וויל געדענקען דיינע פראבלעמען גיב אמרי לפני זכרונות זאָגט ער, דו װײסט, װאָס דאָס הײסט? ער זאָגט, דאָרטן אײנער, װאָס יאָגט זיך, ס'איז שפּעט געװאָרן. זאָגט ער, װאָס קוקסט אױפֿן זײגער? זאָגט ער, דו װײסט, װאָס דאָס הײסט, דער אײבערשטער בעט זיך בײַ דיר, דערמאָן מיך, איך װיל דיר דערמאָנען. טײַטש דאָך דער אור המאיר, זאָגט ער, כי מדי דבֿרי בו זכור אזכּרנו עוד. וואס טייטשט מדי דברי בו זכור? זאגט דער אור המאיר מדי דברי בו זכור, פארוואס האב איך דיר געזאגט זאגן זכרונות? ווייל אזכרנו עוד, איך וויל דיר געדענקען אויף נאך א געזונט זיס יאר. איז ווי יאגסטו זיך? זאגט ער איך זאג, און כלומר מה שאני מצפה שיאמרו לפני זכרונות, כוונתי לטובת עצמם כדי שתבא זכרונם לפני, וזה דברי בו זכור, כוונתי כדי שאזכרנו עוד לטובה. רבותי, מען דארף גוט געדענקען אז דווקא ראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, ווי האט ער געזאגט דער חידושי הרי"ם, די אמהות זענען געווען קדושות מיט אלסדינג, אן קיין ראש השנה וואלטן זיי נישט געהאלפן געווארן, ראש השנה דאס איז דווקא ראש השנה יצא יוסף מבית האסורין, דווקא ראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, דווקא אין דעם טאג דעמאלטס איז יום הזיכרון וואס דער רבוש"ע געדענקט. און יעצט אונז דארף מען געדענקען צו בעטן גוט, געדענקען א', געדענקען גוט די רש"י אין ראש השנה דף ח', ר' נחמן בר יצחק אמר לשנים, ראש השנה לשנים, באחד בתשרי ראש השנה לשנים זאגט רש"י שהקדוש ברוך הוא דן בתשרי את כל באי העולם כל הקורות אותם עד תשרי הבא, איר האט געהערט דעם לשון רשי? דאס האבן מיר געשמועסט פריער, די אנדערע וואך אין די צד של כל הקורות אותם, יעדע קליינע שמחה מיט יעדע גרויסע שמחה, און פארקערט וויל איך נישט רעדן, יא? כל הקורות אותם עד תשרי הבא, דאס איז די אנדערע וואך אפגעשריבן, דאס זאגט רשי, כל הקורות, רשי זאגט דא אין איין שורה דעם גאנצן ונתנה תוקף, כל הקורות אותם עד תשרי הבא.

אבער מען האט אויך געזען ליידער ליידער מציאות'ן וואס נישט א משרת תפילה נסתרו דרכי השם. ליידער ליידער איז דא אסאך תפילות וואס מען האט געזען ס'איז נישט ס'איז ליידער נישט נתקבל געווארן און אונז פארשטיי מיר נישט פארוואס. זאגט ער די לשון דער ערוך לנר שאני עשרת ימי תשובה דאפילו תפילת יחיד וודאי מהני ונקרע גזר דינו לגמרי. דער ערוך לנר די קלארע ווערטער, יפה צעקה דאס האט א מורא'דיגן כח, אבער עס איז נישט אויף טויזנט פראצענט. עשרת ימי תשובה איז דאס טויזנט פראצענט, אזוי זאגט ער. שאני עשרת ימי תשובה דאפילו תפילת יחיד וודאי מהני, ונקרע גזר דינו לגמרי. כוחות וואס אונז פארמאגן. דערפאר שרייט רבינו יונה פייער, ומה נואלו אנשים.

מיט איר איז געווען אין ירושלים איז געווען יאסעלע וויינבערג, רבי יאסעלע, ער איז געווען א, ער איז געווען א פלומעניק פון דער ברכת אברהם, סלאנימער רבי, און ער איז געווען א גביר, און ער איז געווען א עסקן א גרויסער, א גביר און א עסקן, יאסעלע וויינבערג האט ער געהייסן, רבי יאסעלע. געווען אינמיטן יאר, אינמיטן יאר איז געווען עפעס א תקופה פון א שווערע אנזעץ, שווערע משבר ביי די אלע עשירים, אלע עשירים דא, מען האט נישט געקענט רעדן צו זיי, מען האט נישט געקענט, זיי זענען געווען פארנומען, צענומען, פאריאגט, פארפלאגט. א אנזעץ. דער יאסעלע האט זיך אויפגעהויבן און געפארן קיין טבריה, טבריה איז דעמאלטס געווען די חבריא, די סלאנימער חבריא, האט זיך אריינגעזעצט אין אין בית מדרש אין סלאנים, דער ברכת אברהם איז אריינגעקומען, איז געווען זיין פעטער, ברכת אברהם קומט אריין אין בית מדרש און טרעפט יאסעלען, האט אים געפרעגט, יאסעלע, וואס טוסטו דא?

און אלע זעהן מיין ירידת ראשון און ווי איז ער אריין געגאנגען דארטן, מען האט אים געפרעגט דארטן, ס'איז געווען די נײַן טעג, נײַן טעג איז דאך ממעטין במשא ומתן, מאדנע, האט ער אים געפרעגט אז ער וויל מאכן אביסל השתדלות וועגן פרנסה, וועגן השתדלות וועגן פרנסה, האט אים געזאגט איך פארשטיי נישט, השתדלות מאכט מען נישט אין די נײַן טעג, השתדלות מאכט מען אין די צען טעג, דא איז די תשובה, דא איז די צייט פון השתדלות, דא קריגט מען די טשעקס. איינער העט פרעגן אז איך רעד דא אזוי פיל וועגן בעטן און פרנסה ס'איז דאך ידוע די זוהר הקדוש און כלבין דצווחין הב הב און נישט מאריך זיין אין דעם זאלסט אריינקוקן אין בעל שם טוב על התורה דארטן שטייט אין ספר אז דער בעל שם הקדוש האט געזאגט דעם עולם אז מען זאל וויסן אז דער זוהר הקדוש איז נישט נוגע צו אונזער זמן ווייל היינט וואס דארף מען געלט? מען דארף געלט אויף מחנך זיין קינדער, צאלן שכר לימוד, חתונה מאכן קינדער, מען דארף די געלט דארף מען דאך אויף עפעס רוחניות. היינט איז נישט נאר מען מעג בעטן נאר מען דארף בעטן, אזוי האט די בעל שם הקדוש געזאגט. אין אמרי פנחס די ר' פנחס'ל קארעצער שטייט שארפער, ער שרייבט דארטן שוטים רעדן זיך איין, אזוי שטייט דא אויף אידיש, ער האט געזאגט שוטים רעדן זיך איין וועגן דעם זוהר הקדוש כלבין צווחין הב הב, דאס זענען זיי נישט און דאס האבן זיי נישט, כאילו ביסט נישט אין די מדריגה, א גאנץ יאר שוויצטו און שמיצטו יא, איז יעצט ווען די מארק איז אפען, במילא פארלירסטו פון ביידע זייטן. און ער ליזט דעם ביידע זייטן, און ער שרייבט דארטן אונטן אז ער האט אנגעזאגט דעם עולם זאלן זאגן פרשת המן גאנץ עשרת ימי תשובה, און מצוה לבקש שרייבט ער, אזוי בעטן אויף פרנסה א מצוה לבקש, און ער מסיים אויף דעם והיא מצוה גדולה, והיא מצוה גדולה, בעטן אויף דעם און אויף אלע צרכים והיא מצוה גדולה. ער זאגט דער מהר"ש ער זאגט אז אז בעטן אויף בכיה ואנחה על מצבו הגשמי בראש השנה היא תשובה עילאה וואס זאגט ער דאס די תשובה עילאה טייטש ווייל דו רעדסט ווי א קינד צו א טאטן און א קינד גיט זיך א וויין אויס טאקע צום טאטן איך ווייס דאס ביסטו און און און און דו האב רחמנות

זאגט די צלח דאס איז נישט פונקט ווי שופר, דאס איז נישט פונקט ווי לולב, האסט געענדיגט שאקלען לולב האסטו געענדיגט, ניין דא וויל איך אז די שופר זאל דיר באגלייטן א גאנצע טאג זיך נישט מסיח דעת זיין פון תרועה פון גנוחי גנח וילולי יליל זאלסט נישט אפלאזן די תהילים פון די הענט א גאנצע טאג א גאנצע טאג א גאנצע גאנצע ראש השנה זאל עס זיין אזוי זיין לשון ער זאגט אבל הכוונה שאין זה כשאר מצוות זמניות זאגט די צלח דא כמו נטילת לולב שאם נטלו כבר יצא

פון מנחה ערב ראש השנה ביז נאך מעריב צווייטע נאכט ראש השנה איז געווען פינף און צוואנציג שעה תהילים מחזור גאנצע אין איין זאגן תהילים מחזור מחזור תהילים מחזור תהילים תהילים מחזור דער בעל התניא איז ידוע אז זיינע מאמרים מיט גאנצע שאפע איז דאך דא פון זיינע מאמרים יא גאנצע שאפע ער האט זיך געהאלטן אין איין רעדן דברי תורה אין דעם איז נישט געווען קיין ווארט דברי תורה קיין ווארט נישט נאר תהילים מחזור מחזור תהילים. אין די הנהגות צו די אינגעלייט האט ער געשריבן, האט ער געשריבן די בעל התניא אזוי, למעט בשינה כפי האפשר, כפי האפשר טייטש אז מען דארף שלאפן, אוודאי דארף מען שלאפן, מען דארף מען דארף זיך אויסרוען, אבער למעט בשינה, זיך נישט איבערשלאפן, למעט בשינה כפי האפשר, ווי זאגט ער, מען דארף זיך אויסבעטן, אויסבעטן. על כל פנים, אבער למעט, מ'דארף שלאפן, למעט בשינה כפי האפשר, און מ'דארף שלאפן מ'דארף זיך אויפשטיין אויכעט, כפי האפשר, און און דברים בטלים איז עס פייער, פייער נישט רעדן ווארום דארטן שטייט פון אלעמען, פון בעל התניא, בארדיטשובער רב האט געהייסן אינגעלייט מאכן א תענית דיבור. ער זאגט פאר די בארדיטשובער רב זאגט וואס איז די עצה פון א תענית דיבור? ער זאגט ווייל וואס איז די פחד פון ראש השנה? אז די שטן זאל נישט קאמאנדעווען אויבן. טאמער די אינגערמאן האלט אונטן א תענית דיבור זאגט אים דער אייבישטער ששש א תענית דיבור יעצט, ס'איז א תענית דיבור. ווייל וואס די מענטש טוט אונטן, עס גייט דברים בטלים זיי אלע געווען פייער, נישט נישט דא וויסן אז דו ביסט דא. ווי שטייט אין טור אין אור החיים תוף תוף פאר בית א פארוואס זאגט מען אי ווער חיים ציין פחד רשע מלא קייני אי ווער חיים ציין כבוד השם עולם ערכו אי ווער חיים צדיקים ירא וישמחו וואס איז די אי ווער חיים וואס הייסט אי ווער חיים זאגט די טור תקני לא אמר אי ווער חיים כלשון המקרא אי ווער חיים ובו אל המלך לפי שאי אתו יום הדין והוא ניבאים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ווייל מ'האט געוואלט אז זאלסט פארשטיין אז די שכינה הקדושה איז דא, הוא עתה יום הדין פאר מען גייט זאגן ובכן, שטייט אין ערבי נחל, ער זאגט עס אויף א מורא'דיגע משל מ'קען נישט יעצט מאריך זיין אויף דעם, דער רבי איז א פחד פון א משל, שרייבט ער דארטן אז דער רבונו של עולם קומט אריין אין יעדן בית מדרש ראש השנה יום כיפור פארן עולם, פארן פאר די עולם לשמוע תפילות מלבות הבריות, פארוואס זאגט מען ובכן זאלסט וויסן דער באשעפער איז דא, תקנו לומר ובכן זאגט די טור דא, תקנו לומר ובכן. לשון המקרא ובכן אבוא אל המלך לפי שהוא עתה יום הדין ואנו באים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא האט ר' יהושע'לע בעלזער געזאגט אויף דעם און צוגעלייגט אז ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת אפילו איינער וואס איז א לא כדת מה שתבקש מן היוצר יעשה אפילו ביסט לא כדת ובכן דערפאר זאגט מען ובכן וויסן אפילו איך בין א לא כדת אויכעט יעדער איינער מאכט אזוי רבותי איך זאג עס דא אלע יאר איך זאג עס אלע יאר איך וואלט נישט איך וואלט נישט גערעדט וועגן אזא זאך איך גלייך נישט רעדן פון אזעלכע זאכן וואס איז אזעלכע שווערע ס'זעהט אויס ווי שווער בכל אופן ווי איך וואלט עס נישט געזאגט ווען נישט וואס יעדן טאג ווערט היינט אין די טעג במשך אין יאר וויפיל מענטשן זענען מודיע פון דעם זאכן וכו' למעשה מיר האט געטראפן א רב א רב מיר האט א רב א פוסק א פוסק מפורסם די עולם לערנט זיינע פסקים מיט זיינע ספרים און ער האט מיר געהאט געזאגט אזוי ער האט מיר געזאגט אז ער האט צוויי און צוואַנציק יאר נישט געהאט קיין קינדער.

פאר ערב ראש השנה האט אים איינער אריינגעלייגט אין פאסט קעסטל א בריוו אז ס'איז דא א סגולה פון ענדיגן צוויי מאל גאנץ תהלים ליל א' דראש השנה. ער זאגט מיר, איר ווייסט דאך איך טוה נישט אין קיין סגולות, זאגט ער, איך טוה נישט אין קיין סגולות, אבער ליל ראש השנה, יום הזיכרון, מה שתבקש מן היוצר יעשה, איך האב גענומען די תהלים און איך האב געענדיגט צוויי מאל, צען חדשים נאכדעם האב איך געהאט א מיידל, צוויי און צוואנציג יאר נאכן חתונה, דאס איז דאס. מער פון דעם האט ער נישט, א בת יחידה ומאוחדת, תשע"ח האט ער מיר געטראפן, האט ער מיר געזאגט זי איז געווארן יעצט א מאמע, די מיידל איז געווארן א מאמע, ער האט מיר אויך דערציילט דעמאלטס אז אים האט מען גערופן, ער איז נישט קיין דרשן, ער איז א פוסק, איך ווייס נישט, ער האט געזאגט מען האט אים גערופן עפעס אין א גרויסע ישיבה ער זאל רעדן, קען זיין ס'איז געווען א שיעור אין הלכה, איך ווייס נישט, ער האט גערעדט ס'איז געווען א גרויסע ישיבה דארטן, און דארטן איז געווען דרייסיג פארזעצטע בחורים, אבער.

ער האט נאר האט נישט גערעדט מיטן עולם, אבער פלעגט כסדר רעדן וועגן דעם מיט מיר. האט ער ער האט צוגעקומען צו מיר צו מיר נאך א שמועס פאר אפאר יאר ערב ראש השנה, און האט מיר געזאגט אז פאר א יאר ווען ער האט געהערט דעם סגולה, האט ער א מאמע דארף דאך א אידישע מאמע דארף דארף זיך נישט פארשטעלן דעם כאב דעם צער, זאגט ער האב איך זיך געלייגט פרי ערב ראש השנה, ליל ראש השנה, איך האב זיך אויפגעהויבן האלב דריי ביינאכט, איך האב געענדיגט צוויי מאל תהילים און ער זאגט מיר די יאר איז זי נישט געווען אין שפיטאל, איך האב אים געגעבן דא א קוק אן דא איז נישט צוגעגאנגען, וואס? איך האב געוויסט ער האט געהאלטן אין איין רעדן מיט מיר, זאגט ער אלץ וואס איך געדענק דאס איז פאר יענע יאר ראש השנה, און זייט דעמאלטס איז געענדיגט די מעשה, ברוך השם געזונט און שטארק געענדיגט. געדענקען ס'איז א טאג פון מהפכות, איך ווייס נישט וואס ס'שטעקט אין דעם, איר א דרשן רעדט פאר ראש השנה מוז ער עס דערציילן, וואס מענטשן דערציילן דא טאג טעגליך,

איך האב דא קיין האלבע מינוט אויך נישט, גיב א קוק א טירחא דציבורא. מען זאגט א מינוט, א איד וויל זיך תשובה טון ערב ראש השנה, האב איך גלייך גענומען דעם טעלעפאן, יא, האלא? האט ער מיר געזאגט, האט ער מיר געזאגט אזוי, אז ער האט געזען יענע יאר אין באר הפרשה די סגולה פון צוויי מאל ענדיגן תהילים, און האט ער געזאגט אז דער לויער זאגט אז ער האט א טאכטער פון פערציג יאר אלט, פערציג, זיי האבן געענדיגט יענע יאר צוויי מאל תהילים, און ער גייט יעצט צוברעכן א טעלער, איר קענט אריינגיין צום שיעור, איך בין אריינגעגאנגען אין דושינסקיא וואס דערציילט דאס די ערשטע מעשה, דאס קומט אריין טאג טעגליך, און מען דארף עס נישט נעמען שווער, מען דארף עס נישט מאכן שווער, ווען עס איז שווער קען מען אדער זאגן איינמאל ביינאכט פארן שלאפן, איינמאל פארטאגס, צו איינמאל. יעדער איינער מאכט זיי צו קענען זיך צו שווער ענדיגט די איינמאל און די איינמאל מען קען זיך עס צוטיילן ווייל איך בין געווען אין ביתר ביי א שיעור אין די טעג ווען למשל מען האט אויסגעגעבן א שיעור האט מען געזאגט דארטן א אינגערמאן די אינגערמאן געהערט צו א גרויסע קהילה וואס איך האב געהערט שפעטער אז די גאנצע קהילה ווייסט פון דעם דארטן זיי האבן שוין געמאכט דארטן א א יענע יאר האט ער מיר געזאגט ער האט געהאט יענע יאר פיר פארזעצטע קינדער פון דרײַ און צוואַנציק ביז אַכט און צוואַנציק און ביניהם א גרוש פון זעקס און צוואַנציק בקיצור ס'איז פיר תיקים ווי מען רופט עס ס'איז נישט פיר סתם בחורים געווען פיר תיקים האט ער מיר געזאגט אז ער האט יענע יאר האט געוואלט דאס און האט געציטערט אז נאכן שלאפן די עולם ווערט נאכן עסן גייט די עולם וועלן כאפן א דרעמל די עולם וועט זיך אנהייבן צוגרייטן נאכן איז האט ער עס געמאכט גלייך אינמיטן סעודה ער האט גענומען אינמיטן סעודה האט ער צוטיילט איך ווייס נישט אויף וואס א אופן האט ער געזאגט ער האט עס צוטיילט מיט א חילוק ער זאגט מיר אז עס איז געווען א האלבע שעה אבער א האלבע שעה איז געווען דארטן א חרדת אלוקים האט מען אבער געשריגן איר קענט זיך פארשטעלן פיר אזעלכע ס'איז געווען א געשריי דארטן אלע פיר האבן שוין חתונה געהאט ער געפינט זיך אין א גרויסע קהילה, די גאנצע קהילה ווייסט אז ער האט, אלע פיר האבן שוין חתונה געהאט. ס'איז א טאג פון מהפכות, איינער וואס ס'איז איהם שווער, מ'דארף וויסן, ווי האט ער געזאגט, רשי זאגט דארטן, אענך בסתר רעם, געזעהן די רשי אין תהילים, רשי זאגט, ס'איז, די, די, די, די פסוק פון, די קאפיטל פון, פון ראש השנה, אענך בסתר רעם איז די קאפיטל פון ראש השנה, און וואס זאגט רשי וואס טייטש אענך בסתר רעם?

ער זאגט אז בצאת הרב שטייווער'ס בית ספרי תהילים ראש השנה, נו נו, אבער לאו דווקא, א גאנצע, א גאנצע, א גאנצע ראש השנה קענסטו עס מאכן, יא. דערצייל די מעשה, דערציילט א אינגערמאן, א אינגערמאן איז אריבער, א אינגערמאן איז אריבער דא, ער האט אפאר קינדער, און ביי יעדן קינד איז ער אריבער שבעה מדורי גיהנום, שבעה מדורי גיהנום, ממש, ער האט זיך געמוטשעט געפערליך, און דער עיקר האט ער געהאט דא, ער האט דא געהאט א זיידן, און דער זיידע האט געהאט געלט, און דער זיידע פלעגט אים אויסהאלטן די טעראפיסטן וואס מען דארף מטפל זיין, דער זיידע איז אוועק תשע"ה דאכט זיך מיר דאס געווען, תשע"ה איז ער אוועק, ער איז אוועק תשע"ה, און האט מיר געזאגט ער איז געווען צושאסן.

יום תרועה יהיה לכם רבותי, די כלל איז החכם עיניו בראשו, דער חכם ווייסט אז אלץ איז ראש השנה, החכם עיניו בראשו ראש השנה, ראש השנה ווי מען האט געשמועסט יום תרועה יהיה לכם דאס איז א גאנצע טאג א גאנצע נאכט אכט און פערציג שעה וואס מען קען אויספוילן די גרעסטע ישועות, כל מיחוש ולא מיחוש ראש ווי האט ער געזאגט? יעדע קלאפ דאס איז גמרא כל מיחוש ולא מיחוש ראש יעדע קלאפ א קלאפ דא יא טיט וויי טיט וויי נישט געפערליך גייט אריבער אז א קלאפ אין קאפ איז אייביג אפהיטן יעדע ראש השנה גיב אכטונג נו פארמאך די מויל דא אין אויס דאס שאקלען די מויל נאר תהילים ווי ווי זאגט דא דארטן בעל התניא תהילים מאך די מאך די תהילים און נישט פארברענגען קיין מינוט קיין מינוט נישט פארברענגען דער דארטן ר' פנחס'ל קאריצער מען זאגט נאך אז מען האט אים צוגעגעבן א סטענדער אויף צו רעדן אפאר ווערטער פאר די תקיעות האט ער געזאגט איינער האט געזאגט די סטענדער און נאכדעם האט זיך צוריק אויסגעדרייט. ער שרייבט דארטן האט געציטערט צו רעדן אפילו דברי תורה. ער איז מסביר דארטן פארוואס, ער שרייבט דארטן אין ר' פנחס, ר' פנחס'ל קאריצער, ער זאגט ווייל ווייל ווען מען בויט א בנין בויט מען דאס קודם אויף קליין און יעדע צימער און אט יעדע קריץ, זאגט ער צו ראש השנה, ראש השנה איז אלץ וועלטן אריינגעריקט, לכן אין מורא גדול שנעשה בזה רושם בכל ימות השנה. ער האט נישט האט מורא געהאט צו רעדן דברי תורה. אונז דארף מען נישט רעדן מורא האבן פון דברי תורה, אבער פון דברים בטלים דארף מען מורא האבן, פארשטייט זיך דברים בטלים, דא איז נישט יעצט די צייט, לאז זאג די אלע מעשות, און ער זאגט רבי פנחס'ל קאריצער אז דערפאר עסט מען נישט קיין זויערס, פארוואס? ווייל ס'ווערט דאך אין א די גליפה קטנה, וואס פון א גאנץ יאר איידער מען בויט א בנין מאכט מען עס בויט מען עס אין קליין מיט אלע צימערן, איז איז וואס דו לייגסט אריין ראש השנה איז אריינגעזעצט, זאגט ער ווען א מענטש עסט זויערס ווערט די באקן אזוי ווערט די באקן דאס טאר נישט אריינגיין אין דעם גליפה פאר גאנץ יאר עס נישט ווערן אזא א זויערע באק ווען זשאנק איז א זויערע באק און ממילא איז לכל המשתמע מזה ארעם בן ארעם דאס איז אלעס דינג וואס מענטש האט א כח צו עס איז מיט פסוקי דזמרה ווען מען דאווענט זאגן נאך דאך ידוע רבי אהרן הגדול האט געחלשט ביי המלך יא וואס האט ער געחלשט האט זיך דערמאנט המלך זיך דערמאנט וואס אי מלכא אנא אמאי לא אתית עד הכא פארוואס איז ער נישט ווי ביסטו געווען ביז יעצט? דא ביי יענע ווארט אי מלכא אנא המלך שרייסטו א מלאך זיצט א דוכער ווי ביסטו געווען ביי פסוקי דזמרה? אין פסוקי דזמרה האט זיך האט זיך געדארפט אויך געבן א שאקל מיט זיך לשון ווי ווי ער זאגט דארטן יושר דברי אמת ער ברענגט דארטן פון גרויסן מגיד אז עס האט אנגעווארנט אויף פסגת הזמרה אז מען זאל דארטן זיך צושאקלען ער שרייבט דארטן ועוד צריך אני לעוררך ולהזכירך ולהזהירך אף שכבר ידוע לך אבל הזכרה אני צריך אז דוד בדחנא דמלכא, די פסוקי דזמרה, דאס דארטן לייג אריין, גיב זיך דארטן א פארברעך, יאג זיך נישט, דו ביסט דאך דא. מטה אפרים אין תרי"ט איז למשל א שטייגער, איר ווייסט אויף וואס ער איז דא? ער זאגט אויפן ברכה השכיבנו, ער זאגט, די גייסט אויסקליינען ווען איך זאל אים אריינגיין און ער איז געפארן, יא, ב ה א ב ה, דו ווייסט וואס דא שטייט? די בקשות, יעדע בקשה איז דאך אויף א גאנץ יאר יעצט, נישט אויף איין איין נאכט. זאגט ער, זאגט ער, כולם בקשות עצומות, ואומרים בבכי ובתחנונים כי היא שעת רחמים ועת רצון, וכל המכוון בו נבטח שאין תפילתו חוזרת ריקם. אזוי שרייבט די מטה אפרים. שוין דערמאנט די מטה אפרים איז מענין לענין, ער ברענגט אין אלף המגן דארטן די מטה אפרים סימן תקפ"ג, ברענגט דארטן עפעס א דבר פלא מענין לענין שלא באותו ענין, ער ברענגט דארטן הזהיר להיות על שלחנו אורח ראש השנה בכל סעודתו אזי נחשב לו כאילו כיוון כל הכוונות הארי, דבר חידוש. שוין, דאס דארף מען אבער זעהן אינזאמען שלום בית, ארום און ארום. שוין. יום תרועה יהיה לכם, דאס רבותי איז די מצוות היום בשופר, מצוות היום בשופר, רבותי מען גיבט א קוק א בליק אריין אין די זוהר הקדוש פאר די תקיעות, כאפט זיך א טרייסל און א ציטער פארוואס מען נעמט דעם שופר, וואס טוט זיך דארטן פאר די תקיעות? והאלקים עשה שיראו מלפניו, כאפט דיך א פחד מען קען גארנישט איבער חזר'ן וואס דארטן שטייט, אבער אבער א מענטש דארף דאך וויסן, ווי שטייט בעל שם הקדוש שטייט אין ספר בעל שם טוב על התורה אז ער האט געזאגט פאר די תקיעות האט ער געזאגט אז די קינדער די עלטערן וואס האבן געברענגט דא די קינדער אין בית מדרש האט דער בעל שם הקדוש געזאגט זאלן זיך מתבונן זיין יעצט צי זיי האבן נישט געברענגט די קינדער פונקט ווי אברהם אבינו האט געטראגן יצחק'ן צו די עקידה, כאילו דו ווייסט נישט וואס מען שרייבט יעצט אויבן, דו ווייסט גארנישט וואס טוט זיך אויבן, דו ווייסט גארנישט ווי ווי זאגט די וועלט כבקרת רועה עדרו א אלע גייען דאך אריבער אויפן פילע מלך און מען שרייבט אלץ וואס וועט זיין א גאנץ יאר, פונקט ווי מעשר בהמה וואס גייט אריבער איינס איינס, זאגט מען פארוואס זאגט מען כבקרת רועה עדרו, ווייל מען פירט אריבער דארטן טויזענטע בהמות, טויזענטע בהמות, יעדע בהמה, יעדע צענטע בהמה לייגט מען אוועק א חוט הסיקרא. יעדע צענטע בהמה, דו פירסט אריבער טויזענטע בהמות, איז דא הונדערטע בהמות מיט א חוט הסיקרא. יעדע הונדערטע בהמה, און שפעטער גייען ארויס אלע בהמות מ'וואיעוועט ארום, מ'קאמאנדעוועט ארום צוזאמען. זאגט מען דו בהמה, ווען דו ווייסט וואסערע א רויטע פארב דו האסט אויף דיר, וואלסטו געלויפן זיך אויסוואשן, מען גייט דיר דאך באלד, וואס שפילסטו ארום מיט אלעמען? זאגט נאר די זעלבע זאך דא, מענטשן דרייען זיך ארום און מ'קאמאנדעוועט ראש השנה עשרת ימי תשובה, ווען דו ווייסט וואס דא טוט זיך, יעצט פאר די תקיעות זיך געגעבן א וואש אויס, אוי וואלסט זיך געגעבן א וואש אויס, די בעל שם הקדוש האט געזאגט פאר די תקיעות אז די עלטערן וואס האבן געברענגט די קינדער אין בית מדרש זאלן זיך מתבונן זיין צו זיי האבן נישט געברענגט די קינדער פונקט ווי אברהם אבינו האט געברענגט די קינדער האט ער געברענגט יצחק צו די עקידה, על כן האט ער געזאגט עלטערן בעטס פאר די קינדער, שפעטער האט ער געשריגן קינדער וויינטס פאר די עלטערן, שפעטער האט די בעל שם הקדוש דערמאנט די מהריל. באקאנטע מהריל וואס איז דאס די תקיעות אז ווען א שומר שטייט אויף א מגדל א שומר שטייט אויף א מגדל און און ער גיבט אכטונג אז די ער דארף אכטונג געבן אויפן שטאט און האט געזען ס'ברענט א פייער ער זעט ס'ברענט א פייער און ביז אפאר מינוט איז די גאנצע שטאט פארברענט גיבט ער א שריי די שומר פייער אלע זאלן זיך אויפוועקן ווייל די שטאט ווערט פארברענט ס'איז דא א פייער און דער בעל שם הקדוש האט דערמאנט דעם מהריל אז דאס איז דער תקיעת שופר, און גלייך האט ער אנגעהויבן די ברכות. א וויסן ס'איז א פייער און יעצט גיבט זיך א גוטן שאקל, א גוטן שאקל, אוי וויפיל טרערן און צרות מ'קען זיך חוסך זיין מיט דעמאלטס מיט די דעמאלטסדיגע טרערן. דעמאלטס זענען מענטשן מהרהר בתשובה וויפיל ער קען זיך חוסך זיין. ווי זאגט ער אז דאס איז טייטש יצא תקיעת שופר ורדיית הפת, וואס איז די קשר? ורדיית הפת. וואס איז רדיית הפת? מען שרייט, מען שרייט ברענג שנעל א מרדה, עס ווערט פארברענט, עס ווערט פארברענט, ברענג שנעל א מרדה, דאס איז תקיעת שופר, גיב זיך יעצט שנעל א שאקל, גיב זיך יעצט שנעל זיי שנעל יעצט מהרהר בתשובה, פארוואס זאגט מען דעמאלטס למנצח לבני קרח מזמור? ווייל שטייט אז די בני קרח האבן דאך מהרהר בתשובה געווען די לעצטע מינוט, און דעמאלטס האבן זיי איבערגעדרייט און צוריסן דעם גזר דין, למנצח לבני קרח, יעצט גיב, ס'איז די לעצטע מינוט, גיב זיך יעצט א שאקל א גוטן. דעמאלטס גייט נתעורר ווערן בתשובה, דעמאלטס ווען מיט אביסעלע, מיט אביסעלע מער פון אביסעלע טרערן, ווי די בארדיטשובער רב האט זיך אויסגעדרייט מיטן שופר, האט ער זיך אויסגעדרייט, האט ער אויסגעדרייט דעם שופר צום עזרת נשים און געשריגן נשים מען דארף אויסשווענקען דעם שופר, ער האט געוואלט אביסל טרערן זאל זיך גיסן, ווייל ער האט געוואוסט אז די דעמאלטס'דיגע טרערן פון פאר די תקיעות העט אוועק נעמען אלע טרערן פון א גאנץ יאר, אוי ווי ס'געט דעמאלטס א פליק אלע, ווי ס'פליקט דעמאלטס אלע חומות, ווען די, ווען מ'שטעלט זיך דעמאלטס אוועק, דעמאלטס אין די מינוטן ווען א מענטש ווען א מענטש ווערט דעמאלטס נאנט דעמאלטס ווערט ער דעמאלטס ווערט ער מיטן דעם שטייט ער מיטן פנים צום כסא הכבוד די שפת אמת רבי ישראל סאלאנטער אלע זאגן דעם זעלבן ענין אלע גדולי הדורות יוצרי המאורות לדורי דורותיהם קומען אן צום זעלבן פינטעלע זיי ווילן מסביר זיין א שורה אין גמרא די גמרא זאגט אין ראש השנה אז שופר שופר של פרה ראש השנה כ"ו שופר של פרה איז פסול פארוואס איז שופר של פרה פסול ווייל דערמאן נישט דא דער עגל, אין אין קטיגור נעשה סניגור, דערמאן נישט יעצט קיין עגל, אין קטיגור נעשה סניגור, די גמרא פרעגט גלייך, דער כהן גדול יום כיפור האט נישט געטארט אריינגיין מיט בגדי זהב ווייל אין קטיגור נעשה סניגור, האט נישט געטארט ברענגען קיין גאלד, אבער וואו האט ער נישט געטארט אריינגיין מיט בגדי זהב, נאר לפני ולפנים אין קדשי קדשים, אין היכל האט ער יא געמעגט זיין מיט בגדי זהב. פארוואס ווייל אין קטיגור נעשה סניגור איז נאר די פראבלעם אין קדשי קדשים? איז פרעגט די גמרא וואס איז די פראבלעם פון שופר של פרה? שופר איז דאך נישט אין קדשי קדשים, שופר איז דאך אינדרויסן, איז דאך אינדרויסן. וואס ענטפערט די הייליגע גמרא דארטן? שופר כיוון דלזיכרון אתי, וויבאלד די שופר קומט לזיכרון איז דאס כלפנים דמי איז דאס פונקט ווי לפני ולפנים. זאגט די שפת אמת אז וועסט פארשטיין פשט אין די גמרא אז ווען מ'בלאזט שופר שטעלט זיך אוועק דעמאלטס ווי פונקט ווי דער כהן גדול לפני ולפנים כהן גדול איידער אריינגיין לפני ולפנים געכאפט א ציטער דעמאלטס שטייט ער מיטן פנים צום כסא הכבוד דעמאלטס איז די מעשיו נפרטים דעמאלטס אוי זיך געבן א צושאקל אוי אדער זיך א צושאקל דא עפעס א אלטע מאמע א פארוואס לערנט מען ארויס פון אם סיסרא די מאה קולות ווייל ווער ס'נישט ווייסט שטייט אין חזל סיסרא איז געווען א גרויסער נצחן ביי מלחמות. האט מנצח געווען אלע מלחמות האט ער מנצח געווען, אם סיסרא איז געשטאנען און געוויינט ותיבב אם סיסרא בעד האשנב וואס האט זי געוויינט מדוע אחרו פעמי מרכבותיו מדוע בושש רכבו לבוא ער איז נאך נישטא שטייט אין חזל זי האט געוויינט יא יא איך ווייס ער איז שטענדיג א נצחן ביי מלחמות שטענדיג אבער אפשר יעצט נישט אויף דעם האט זי געוויינט דעם פחד זאלסטו כאפן פאר די תקיעות ווייל דו ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך נעבעך, איז געווען אסאך אינגעלייט וואס זענען וואלטן זיך נאך געבענקט צוריק צו דרייען צו יענע יאר פאר די תקיעות, דעמאלטס עס אויסצומעקן. אוי אוי, דעמאלטס זיך געבן א גוטן פני הצאן אל עקוד, זיך געבן א גוטן צושאקל דעמאלטס, ווי מ'זאגט נאך א, מען, די גמרא לערנט ארויס אין ראש השנה, לערנט ארויס די גמרא, שופר שופר ראש השנה פון יובל, ראש השנה פון יובל, רבותי איר ווייסט וויפיל תקיעות איז געווען יובל? איך רעד יעצט די גרעסטע שיעור אין די חזל, ס'איז דעת רבי יהודה זיבעצן יובלות, זיבעצן תקיעות געווען. מער פון זיבעצן יובלות איז נישט געווען, ס'איז נישט געווען יעדע יובל איז איין תקיעה, איין טו איין תקיעה, איז יובל וואס איז געווען סך הכל זיבעצן תקיעות, לערנסט ארויס ראש השנה שופר שופר פון יובל. די ראש השנה וואס יעדן ראש השנה גייט ארויף אויבן אין הימל מיליארדן מיליארדן תקיעות, מיליארדן, לערנסט ארויס ראש השנה פון יובל, וואלט נישט געפאסט פארקערט? ראש השנה איז דאך ראש השנה יעדן יאר ראש השנה מיליארדן תקיעות, זאגט ער ניין דו ווייסט פארוואס מען לערנט ארויס פון יובל? אין יובל האט מען גענומען א שופר איין טו ד טו גלייך נאכדעם אחוזות חוזרות לבעליהן שדות חוזרות די בניינים גייען אריבער צו דעם די בניינים צו אים עבדים משתחררים דער מיליארדער ווערט א ארעמאן דער ארעמאן ווערט א מיליארדער דאס גייט אריבער צו אים עבדים ווערט משתחררים די אלע מהפכות איז ביי די תקיעות ראש השנה זאלסטו וויסן אז שופר ראש השנה מיובל ס'איז נישטא קיין מהפכות אינמיטן יאר דעמאלטס גיבט זיך א גוטן צושאקל דעמאלטס זיך גיב א גוטן גוטן צושאקל דעמאלטס אוי דא א מאמע מ'זאגט נאך א פארוואס פארוואס בלאזט מען וואס לערנט מען ארויס פון אם סיסרא.

די בעלזער רעבעס לדורי דורותיהם פלעגן עס איבערזאגן אז דעם רשש דעם הייליגן רשש אז אין די מינוטן ווען א מענטש מהרהר בתשובה איז די אלע זאכן וואס שטייט אין חזל אז עס האט נישט קיין כפרה חילול השם זאגט די גמרא נאר מיתה מכפרת מחטיא את הרבים די אלע זאכן האבן דעמאלטס יא א כפרה דעמאלטס ווען א מענטש מהרהר בתשובה אוי ווי ס'ווערט א אווערהאל דעמאלטס ווי ס'ווערט דעמאלטס דעמאלטס טאקע דעמאלטס און דעמאלטס דייקא איז דאס גרעסטע זמן פקידה שטייט דעמאלטס איז די פקידת עקרות

בײַט זיך אַלע שרשים און דערפֿאַר איז דעמאָלט דער זמן פּקידת עקרות. דערפֿאַר איז דעמאָלט קענסטו אַלץ אויספּועלן לחיים טובים ולשלום. דערפֿאַר ווערט דעמאָלט אַלעס צעריסן. דערפֿאַר האָט אַ כּפּרה אַלעסדינג, חילול השם מיט אַלצדינג, ס'ווערט אַ נײַער לעבן. דעמאָלט בײַט זיך אַלע שרשים. שופֿר ראשי תיבות, שורש פּורה ראש ולענה. אַז אַלע שרשים ווערן דעמאָלט געביטן. שופר! אלע שרשים ווערן דעמאלטס געביטן אויפן גרעסטן פארנעם, שופר ראשי תיבות איז שערים ראשיכם ושאו פתחי, אלע טויערן זענען דעמאלטס אפן, שופר ראשי תיבות שחוק פינו ולשוננו רנה אויף די גרעסערע שמחה פונעם מענטש, ער גיט זיך דעמאלטס א פאק איין מיטן טלית און אויסגעגאסן מיט ווארעמע טרערן ל צו די כסא הכבוד אליינס, ווי איז דא גרעסער פון דעם, ווי איז דא גרעסער פון דעם, דעמאלטס האט אלעס א כפרה, ער ברענגט די צמח צדק תקעו איז אותיות ותקע. ותקע כף ירך יעקב ווערט די אלע די אלע מעשות ווערט דעמאלטס אויפן גרעסטן פארנעם ווערט עס ווערט עס אויסגעלייטערט ווערט עס אוי ווי ס'ווערט אויסגעלייטערט דעמאלטס אוי וואס דער מענטש קען דעמאלטס פועל'ן דעמאלטס פון אלע בית האסורים'ס ארויסגיין אלע מחיצות פליקן דעמאלטס אוי דעמאלטס דעמאלטס האט דער מענטש אין די הענט די גרעסטע ערבי נחל זאגט די גרעסטע באמבעס וואס די אלע חומות פליקן, ווייניג געזאגט, אוי דא דעמאלטס ווערט געביטן אלע שרשים, פון איין זייט איז טאקע דעמאלטס א פחד, דעמאלטס צו די זיי זאגן די בעלזער רב זכרונו לברכה דארף מוכיח זיין עפעס א אינגערמאן אויף עפעס א אויף עפעס א גראטש א אינג א שקצקראטיע וואס האט געמאכט אינמיטן אינמיטן יאר, ס'איז געווען אינמיטן יאר. און מען האט געזאגט דעם בעלזער רב אז מען מוז אים מוכיח זיין, געמאכט א געפערליכע זאך, האט דער בעלזער רב אים גערופן, און האט אים ארויסגעזאגט, זאג ווי האסטו נישט מורא געהאט, ס'וועט דאך באלד קומען פאר די תקיעות, געווען אינמיטן יאר דאס געזען, ס'וועט דאך קומען באלד פאר די תקיעות, ווי האסטו נישט מורא געהאט, דעמאלטס די פחד די יראת שמים, אבער דעמאלטס ווען ער גיסט זיך אויס און מהרהר בתשובה איז ער דעמאלטס אויפן גרעסטן פארנעם, דעמאלטס בייט זיך אלע שרשים אויפן גרעסטן אופן, די אלע פקידות דעמאלטס. דעמאלט רש י זאגט אין יבמות סמך ד שלש פקידות, זאגט רש י שהקדוש ברוך הוא פוקד העקרות לשמוע תפילתם בראש השנה וגוזר עליהם הריון, דעמאלט אין שער המלך זאגט ער ווען מען מאכט די ברכה לשמוע קול שופר, ער ברענגט דארטן די בעל תוקע ער זאל עס מאכן בבכי' רבה, און די עולם האט געגעבן א שריי אמן מיט א בכי' ווייל דעמאלטס איז מען קוצב די פרנסה פאר גאנץ יאר. זיין לשון, און בשעת תקיעת שופר שרייבט ער, בשעה שקולו מחזיק ברכה ברכת השופר, יתעוררו את עצמם בבכי' רבה, וביותר בעניית אמן אחר הברכה, שבעת ההיא הוא קוצב קצבת הפרנסה וכל השפע לכל השנה כולה. דעמאלטס. און נישטא וואס דער מענטש קען נישט, נאר מיטן אחריות, ווייל דעמאלטס ווערט ער אן אנדערע בריאה, דאס איז דער ווארט, און דאס איז נישט קיין, דאס איז אנדערע תפילות, ווי ס'שטייט אין חזל, אויפן פסוק דער מדרש זאגט ועם נ תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל קה, פרעגט דער מדרש, וכי אומה חדשה עתידה להבראות, ס'העט דען, וואס טייטש עם נברא, איז דען דא עפעס א נייע עם, א נייע אומה דארף באשאפן ווערן? זאגט דער מדרש, נאר אלו הדורות שהן כמתים במעשיהם, מען רעדט רבותי תשפ א, שהן כמתים במעשיהם, ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה ויום הכיפורים ואתה בורא אותם בריאה חדשה, דער רבונו של עולם באשאפט זיי דעמאלטס א נייע בריאה אינגאנצן, ווערט דעמאלטס א נייע בריאה? א נייע בריאה. דעמאלטס ווען א מענטש גיסט זיך אויס, ער גיסט זיך אויס, ווי מ'האט געשמועסט דרשו השם בהמצאו וואס רשי זאגט דארטן, דרשו השם קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם דרשוני, דער רבונו של עולם זאגט זוכן אויף יעצט ווען איך זאג דיר זוכן, דרשו השם קודם גזר דין, רשי אויפן פסוק, דרשו השם בהמצאו, זאגט רשי קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם דרשוני, פארן גזר דין ווען די קאראוואן איז אין די לופטן, דעמאלטס דעמאלטס איז עס אזא פחד, שטייט אין רש ש אויכעט, אז יעדע איד דארף זיך עס איבערטראכטן פאר ראש השנה וואס, און דעמאלטס מקבל זיין א קליינע קבלה, און דאס זאל דאס זיין די פרקליט, דאס זאל דאס זאל אריבערפירן, ער שרייבט דארטן, אדער זיי מחליט שנעל שנעל אויף עפעס א זאך אז דאס זאלסטו נישט טון, דאס זאלסטו נישט טון, דאס זאל זיין די פרקליט, דאס זיי זיי מחליט דארטן שנעל, גיב זיך שנעל, ווייל די קבלה דארף זיין א קבלה וואס זאל פאר אויף קבלות שטייט שטענדיג אז מען זאל נעמען נישט קיין גרויסע זאך און נישט קיין שווערע זאך, נאר א קליינע זאך און א לייכטע זאך, נאר וואס זאל זיין בקביעות, זאל זיין בקביעות, אבער שנעל דעמאלטס זיין מחליט, ווי האט ער געזאגט די אהבת ישראל, די אהבת ישראל איז זאגט אז מען זאגט מקדש ישראל ויום הזיכרון. האט געזאגט דער אהבת ישראל, אז יום הזיכרון, א מענטש דארף זיך מקבל זיין פאר די תקיעות א קבלה, ער זאל געדענקען א גאנץ יאר וואס איז געווען ראש השנה, יום הזיכרון, ער זאל געדענקען א גאנץ יאר וואס איז געווען ראש השנה, מען זאל געדענקען א גאנץ יאר, מען דארף זיך איבערטראכטן פאר ראש השנה וואס איז א קבלה, נאכאמאל, נישט קיין גרויסע און נישט קיין שווערע, א קליינע, א לייכטע, אבער ס'זאל זיין קבוע, וואס איז די געדאנק פון דעם? זאגט דער חידושי הרי"ם, וואס איז די פחד פון ראש השנה, מען גייט דארטן וועגן. מען וועגט דארטן, מען וועגט פשוט, בעל שם הקדוש האט געוויזן פארן דגל, ס'איז דא דריי, האט אים געזאגט דא זיצן דריי, דאס איז די בית דין של מעלה, דא שטייען אברהם יצחק ויעקב די ז' רועים, און דא שטייט דער בעל, ער האט געזאגט איך האב דיר עס ממחיש געווען ווייל איך האב געוואוסט, האט דער בעל שם הקדוש געזאגט פארן דגל, ווייל איך האב געוואלט זאלסט וויסן ס'איז אזוי, ס'איז נישט קיין דיאגנאזיס, צו אזוי גייט עס יעצט דארט, אז זאגט דער חידושי הרי"ם, מען וועגט אויבן, נו וואס טוט מען אויפן וועגן?

האט ער געזאגט ביי די תקיעה, זיי מכוון רחמנא אמר תקעו. נאר א גאנץ יאר צו געדענקען אז מ'איז א בעל תוקע. געדענקען א גאנץ יאר צו געדענקען אז מ'איז א בעל תוקע. דאס ווען א מענטש נעמט דאס, ער נעמט עפעס אויף זיך, עפעס שטייט איבעראל מ'זאל נעמען אויף זיך. אין קאצק פלעגט מען זאגן אז פארוואס זאגט מען כל נדרי? ווייל יעדער איינער האלט נאך א קבלה זאגט מען שנעל זאגן בלי נדר. דאס מיר זאגן קאלט און נעם זאגן כל נדרי יעדער איינער האט ווייל יעדער א קבלה די צמח צדק פלעגט עס אנרופן דאס איז די נייע מלבוש פארן נייעם נפש פון נייעם יאר דאס איז וואס איז רבי אליהו לאפיאן פלעגט זאגן אז דאס איז די פשט פון משנה העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד העושה אחת מי שעושה מצוה קונה לו פרקליט מי ש... וואס הייסט העושה אחת? דערנאך מ'רעדט דא אויף איין קליינע קבלה איין קבלה א קליינע דער איז דער פרקליט ער גייט אריבער פאר דיר? דאס איז דער פרקליט? ווען דארפסטו אריבער גיין כבני מרון ווען ס'איז מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון ויאמרו יא דעמאלטס זאל אריבער גיין דארטן דער פרקליט פאר דיר ער זאל דארטן ער זאל דארט מאכן סדר כל קבוע כמחצה אזוי איז זאגט ער אסאך מאל אז צו הרב דעסלער אריינגעקומען א בחור דער בחור איז נישט געווען פון די צדיקי הדור

ער האט אנגעהויבן צו קוועטשן עס איז אנגעקומען חירום, חירום, און עס איז אנגעקומען גלייך הצלה מיט פאליציי, און ער האט געעפנט דעם עלעוועיטאר און פרעגט אים וואס טוסטו דא? איך דארף אנקומען נומער הונדערט, און נומער הונדערט, וואס האסטו נישט געקוועטשט אויף נומער הונדערט? האט ער געזאגט, איך האב געטראכט צו זיך, הונדערט שטאק, דו ווייסט וואס הייסט הונדערט שטאק? הונדערט שטאק קען מען ארויפגיין מיט א קנעפל? ווי קען דאס זיין? מוז דאך זיין אז ס'ליגט דא מחשבה, אבער איך מאך אז מיר בלייבן מיט די מחשבה. האט מען געזאגט דו נאר די שכל, דאס איז סך הכל א קנעפל, אבער די קנעפל מוזטו, ס'איז סך הכל א קנעפל, די קנעפל מוזטו, האט ער אים געזאגט ס'עט קומען ראש השנה מי ירום מי ישפל מי ירום, וועט די אייבערשטער דיר געבן א הייב אויף מיליאן שטאק, נישט הונדערט שטאק, אבער דו מוזט קוועטשן א קנעפל, א קליינע קבלה, דערפאר מי ירום, א קליינע קבלה גיב א קוועטש, א קליינע, נישט קיין גרויסע, נישט קיין גרויסע, נישט קיין שווערע, נישט קיין לאנגע, אבער א קליינע, אבער א קבלה, אבער קבוע. א קליינע קבלה קבועה, ווי עס האט געזאגט סאטמאר רב, אז א מקווה פון מים שאובים איז א מקווה פסול. מים שאובים איז פסול. וויאזוי מאכט מען כשר די מקווה? אזא קליין לעכל כשפופרת הנוד, יא? אזא קליין לעכעלע כש, און ס'ווערט א השקה, ס'ווערט כשר? א השקה. האט ער געזאגט א מענטש איז פסול מיט איין קליין לעכל ווערט איבערגעדרייט דא כשר, דאס איז דער פרקליט. אזוי זאל ער ווערן א צדיק גמור.

א בלאט גמרא א בלאט גמרא יעדן טאג על כל פנים יעדע זאך א מענטש זאל זיך מתבונן נישט קיין גרויסע זאך נישט קיין שווערע זאך א קליינע זאך אבער די קבלה זאל זיין קבועה יעצט איז די צייט וואס מען כאפט אריין לפנות ערב ירחץ במים דאס איז די דאס איז די לאמיר מסיים זיין רבותי, וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, ותפילה וויפיל מ'האט גערעדט איז נישט גענוג, מה שתבקש מהיוצר יעשה, וואס מ'האט גערעדט איז גארנישט וואס א מענטש קען, א מענטש געדענקען די גרעסטע גביר געדענקען נאר נישט פארברענגען קיין מינוט, יום תרועה יהיה לכם, קיין מינוט נישט פארברענגען, וויסן וויפיל מ'האט גערעדט איז גארנישט, און מ'שמועסט שטענדיג אז ס'געווען עפעס איינער א צובלוטיגטער ארעמאן וואס האט געהאט איין שקע אין שטוב. איין שקע האט ער געהאט אין שטוב, האט ער אריינגעלייגט דארטן אדער די וואש מאשין אדער די אויוון, אדער די גאז אדער די אדער דעם פריזשידער, איין שקע האט ער געהאט אין שטוב, א צובלוטיגטער ארעמאן. און ס'איז געווען דארטן אמאל א הגרלה אין די מדינה, ווער ס'איז זוכה אויף פֿיר און צוואַנציק שעה וואס די מדפסת וואס דרוקט די דאללערס, דרוקט די דאללערס, ווער ס'איז זוכה דאס אויף פֿיר און צוואַנציק שעה, און ער האט זוכה געווען.

מ'האט דאך ארויסגענומען פון זיי לעבעדיגערהייט די איברים, די לייב האט געכאפט א ציטער ווען מ'גייט ארויסנעמען פון אים איברים לעבעדיגערהייט, ששש, א פחד נורא. ער איז געלאפן צום פוקס, מוזט מיר געבן א עצה. האט די שועל אים געזאגט כ'האב פאר דיר א פשוטע עצה, זיי נעמען ארויס איברים נאר פון לעבעדיגע בעלי חיים, פון טויטע נעמען זיי נישט ארויס, מאך זיך ווי א טויטער אז יעמענט רירט דיר נישט אן, מאך זיך ווי א טויטער. ער האט אים געפאלגט, און פאסט דריי טעג איז ער געלעגן ווי א טויטער, די דאקטוירים אריינגעגאנגען אין כלוב, זיי זעען ער ליגט דא א טויטער, האבן זיי געלאזט אפן דעם כלוב, לאזן אפן דעם כלוב, מען גייט צו, ס'איז א טויטער נישטא וואס צו טון מיט אים, אבער די לייב הערט ווי זיי זאגן דארטן דאקטוירים, א טויטע לייב וואלט אויך געווען כדאי אפשר די ציינער ארויסנעמען, גענומען א האמער ארויסגעשאסן אלע ציינער, שפעטער הערט ער די לייב ווי זיי זאגן אפשר די אויערן אפשר אויך כדאי, אויערן אפשניידן אן קערן. האט מען גענומען א מעסער אפגעשניטן ביידע אויערן, ער האט געשוויגן מיט כוחות פון א לייב, אויפשניידן אויערן, אוי. שפעטער הערט ער, וויאזוי ער הערט עס ווייס איך נישט, ער האט דאך שוין נישט קיין אויערן זאגסטו, אבער ער הערט שפעטער ווי זיי זאגן דארטן, וואס איז מיט די לעבער, די כבד, די כבד ווילן זיי טשעפען, די אייבערשטער זאל היטן, זאגט דא פאר זיין נשמה צלי אזוי, און וויבאלד ער האט געזען דער טיר איז אפן, האט ער געגעבן א לויף ארויס אינדרויסן, האט געהארגעט די צוויי שומרים אויפן וועג. און מען איז געלאפן אין וואלד אריין, מען איז געלאפן אין וואלד אריין צו די חברים און געוויינט, פרעגן די חברים פון ווי קומסטו, האט ער געוויינט, וואס פאר א טיפש בין איך געווען, די כלוב איז געווען אפן, וואס האב איך זיך געלאזט רייסן די אויערן מיט די ציינער, כ'בין געבליבן א בעל מום, די כלוב איז דאך געווען אפן, דאך אלעס וויפיל מען האט געריסן די יאר ווייסן אלע נעבעך וואס מען האט דא אפגעריסן, מ'זאל שוין אויך געהאלפן ווערן. און דאס איז די כלוב איז דאך געווען אפן, די כלוב איז אפן, מען רעדט נישט וואס איז געווען, מען רעדט דאך וואס איז יעצט, יעצט איז אלץ אפן, יעצט איז אלץ אפן, איז דאך יעצט ביי דיר אין די הענט, גיב זיך א שאקל, איז דאך יעצט ביי דיר אין די הענט, ווען מען האט גערעדט וועגן די ציינער, ווען די, וועגן די אויערן, איז ער געווען רואיג די לייב, אבער ווען מען האט גערעדט אויף די לעבער, די אייבישטער זאל אפהיטן, זיך גלייך אויפגעהויבן און אנטלאפן.

רבותי, חלק הצדקה, די ערשטע זאך וואס צדקה מאכט אויס אין ראש השנה, פאראנען א לשון פון א ראשון, דער לקט יושר איז געווען א תלמיד פון תרומת הדשן, און ער ברענגט דאס בשם החבר משה מינץ, מורא'דיגע מאמר, אז מען זאגט ביי ונתנה תוקף ויכון בחסד כסאך, וואס הייסט ויכון בחסד כסאך? שטייט אזוי, די גמרא זאגט אין בבא בתרא דף י', אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, וואס איז א פסוק? שטייט אין פסוק מלוה השם חונן דל, דער וואס איז מחונן א דל, ער איז א מלוה פארן אייבערשטן, ער איז מלוה פארן אייבערשטן, פארוואס אי אפשר לאומרו, פארוואס טאר מען דאס נישט זאגן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, זאגט רבי יוחנן ווייסט פארוואס, ווייל כביכול עבד לוה לאיש מלוה, אז דו ביסט א מלוה פארן אייבערשטן, ווער, דער וואס איז חונן דל, איז כביכול עבד לוה לאיש מלוה. זאגט דער לקט יושר אזוי, אז איינע פון די הלכות פון עבד לוה לאיש מלוה איז אין חושן משפט סימן י"ד סעיף א', אז שטענדיג איז דאך די הלכה התובע הולך אחר הנתבע, דער תובע וויל דער בית דין, דער נתבע וויל דער בית דין, דארף מען גיין ווי דער נתבע, חוץ פון א מלווה, אויב דער תובע איז א מלווה גייט מען נאכן תובע, פארוואס? ווייל עבד לוה לאיש מלוה, נישטא קיין תובע הולך אחר הנתבע.

לאבד עצמו לדעת. און ער איז געקומען צו מיר, ויקר מקרה שדיבר עמי מצערו, ער האט גערעדט מיט מיר והרביתי עליו בדברי פיוסים ונחמות, איך האב גערעדט מיט אים געשמאק, און ואחר ימים גילה לי את ליבו, שאילולי שפגע בי ונחמתיו, ווען נישט וואס ער טרעפט מיך, היה בדעתו לאבד עצמו. ס'טייטש איז די ווערטער האט אים האט אים געראטעוועט פון מאבד זיין לדעת. אה, דאס איז נישט געווען תש"פ דער שבט מוסר, וואס די וואס די עצבים זענען וואסער און די שרויפן זענען פוטער. כ'מיין וואס וואס מ'דארף מ וואס די נפשות זענען נעבעך אזוי שוואך. שרייבט דא די שבט מוסר, נאר דערפאר זיך צוגעוויינען דעם צונג, אז זיך מגביר זיין לשונו, א גוט ווארט יענעם, ווי די בית אברהם זי"ע האט געזאגט מחיה מתים במאמרו, מיט איין ווארט קען מען יענעם מחיה מתים זיין. מיט א גוט ווארט, דאס איז צדקה וואס מעביר את רוע הגזירה. און פארשטייט זיך אז די עיקר חלק הצדקה דאס מיינט וותרנות צדקה איז וותרנות און דערציילט אין מיטן יאר א פאר מאל כ'גיי עס יעצט דערציילן ערב ראש השנה נאך אמאל א מעשה וואס איז געווען מיט א אינגערמאן וואס דער עולם דא קען דאך אים גוט ר' שמעון שווארץ, איינער פון די גרויסע עסקנים פון יהדות החרדית בכלל, אינגעלייט וואס דארפן פרנסה ווייסן זיין נאמען, מ'דארף אים נישט מפרסם זיין, אבער אבער על כל פנים א מעשה נורא וואס זי וואס ער דערציילט וואס איז געווען, ער זאגט ער איז געגאנגען מיט זיינע קינדער איז ער געגאנגען אין אין א בריכה פון וואסער, אין בריכה וואסער. זאג איך עס א מאל, און מען פרעגט דעם מנהל ביז ווען איז דא אפן, זאגט ער אים דא איז אפן, דא קען מען זיין אין די וואסער ביז אכטע, א פערטל נאך אכט ווערט דא פארשלאסן. אקעי, איז אריינגיין אין די וואסער, א פערטל צו אכט הערט ער מען שרייט ארויסגיין פון די וואסער. דאס איז א חוצפה זאגט ער מיר, א פערטל צו אכט, מען האט דאך געזאגט אכט, א פערטל צו אכט. ער איז געגאנגען, ער האט אנגערייצט אלע, קיינער זאל נישט ארויסגיין, קיינער זאל, אלע בלייבן. ער האט מיר געזאגט ס'איז נישט אריבער א מינוט האט מחליט געווען וותרנות פון א אידן איז דאך וותרנות טאקע ווען ס'ברענט טאקע ווען ס'ברענט ער האט געזאגט אלע זענען ארויס ארויס מיט ארויס געגאנגען זענען ארויס געגאנגען ווייל זענען ארויס איז געווארן ליידיג האט מען געקענט זעהן ווען די עולם איז געווען האט מען נישט געקענט זעהן ווייל זענען ארויס האט מען געזעהן ס'ליגט א אינגל אונטן א אינגל פון צוועלף יאר א ווילד אינגל איז געגאנגען ווען מ'טאר נישט און האט דארטן געלעגן און ווער איז דאס געווען די אינגל פון שמעון שווארץ, א מציל דארטן געבן א שפרינג אריין האט ארויסגענומען די קינד צען מינוט נישט געווען קיין דופק, מ'האט אים געדארפט אים מאכן החייאה, אויפלעבן, צען מינוט נישט געווען קיין דופק, רבותי איר הערט וואס דא טוט זיך, ער זאגט נאך צען מינוט מ'האט אים גענומען אין שפיטאל, איז דאקטורים האבן די זיי ווייסן וויפיל מינוטן און סעקונדעס קען זיין ס'זאל נישט אנקומען צום מח חמצן וואס עס זאל נישט זיין קיין פגיעה אין מח. זאל נישט זיין קיין פגיעה אין מח. זיי האבן אים געזאגט ער האט דא געשפילט מיט סעקונדעס ווייל ער איז בלי עין הרע א חריף ובקי. די קינד איז א חריף ובקי. ער איז א חריף ובקי טובא, הא? איז און ער האט געשפילט דא מיט סעקונדעס מיט מינוטן. א דאנק וואס איז דאס די קינד? דאס קומט פון איין וותרנות רבותי. איין וותרנות, צדקה מעבירין את רוע הגזירה, צדקה מעבירין את רוע הגזירה וותרנות דאס דארף נישט זיין אין בריכה פון וואסער דווקא דאס איז מיט דעם מעבירין את רוע הגזירה ס'איז משמע אזוי אריין אין די גמרא אין חגיגה דף ד, וואס האט די מלאך המוות געזאגט פאר רב ביבי בר אביי, ער האט אים געפרעגט די א אידענע איז דארטן אוועק בקיצור ימים ושנים, האט ער געפרעגט ווי גייט די אלע יארן, דו האסט דאך אוועקגענומען פאר די צייט? ווי גייען די אלע יארן? וואס האט ער אים געענטפערט? איינער וואס איז מעביר על מדותיו, א וותרן, ער קריגט עס. ער האט מיר געזאגט דער ר' שמעון שווארץ האט אים געזאגט דו ווייסט וואס מיר האט אויסגעלערנט די מעשה? איך האלט, איך האב געהאלטן איך בין גערעכט. איך האלט נאך ביז יעצט איך בין גערעכט. ער זאגט האט געזאגט אכט אזייגער וואס איז דאס א פערטל צו אכט? איך האלט נאך ביז יעצט ער איז נישט בסדר איך בין גערעכט. איך בין גערעכט. איין זאך האב איך נישט פארשטאנען. אז די קולות מיינע איז נישט פאר מיין טובה, איך שריי איך וואלט געווען גערעכט דעם קינד וואלט איך פארלוירן, די אייבישטער זאל אפהיטן דעם קינד וואלט איך פארלוירן, איר פארשטייט? צדקה מעבירין את רוע הגזירה מיינט ותרנות לכל חד וחד בדידיה, ותרנות דאס איז וואס צורייסט אלעס, יעדער איינער מיט זיינס אין זוהר הקדוש ווערט דערציילט אויך א מעשה וואס וואס מ'האט שוין אסאך גערעדט אבער מ'מעג זיך עס נאכאמאל דערמאנען, זוהר הקדוש פרשת מקץ רבי אבא הוה יתיב אפיתחא דלוד. רבי אבא איז געזעצן ביים טיר פון שער העיר לוד, און ער זעט דארטן איז דא א בארג, און ביי דעם בארג איז ארויסגעגאנגען א בליטע, גייט ארויס א בליטע, אויפן בליטע זיצט א מענטש און שלאפט, און רבי אבא זעט ווי עס גייט ארויס א שלאנג פון בארג, די שלאנג קומט אן ביז צום קאפ פונעם מענטשן, דער מלאך המוות איז שוין אויפן קאפ, אין די לעצטע מינוט איז געקומען א שרץ, זאגט דער זוהר הק', און אפגעשניטן דעם שלאנג, די שרץ האט אויסזען. שטייט רבי אבא, א מענטש שלאפט און ער ווייסט אליינס נישט ער וויל נישט שלאפן ס'איז א נס און ס'לויפט אים דא נאך. טא, שטייט רבי אבא און קוקט, זאגט די זוהר הקדוש, ער שטייט און קוקט זעהט ער ווי דער מענטש האט זיך אויפגעכאפט און ער זעהט א טויטע שלאנג, א טויטע שלאנג אויפן בליטע, האט ער זיך, איז ער גלייך אריין אין בארג אריין.

וואס איז דיינע מעשים? האט ער געזאגט איך בין א פשוטע מענטש, איך האב איין מנהג, ווען א מענטש טשעפעט מיר בין איך אים גלייך מוחל, טאמער איך קען אים נישט גלייך מוחל זיין, איך קען נישט, אבער אויפן בעט ביינאכט גיי איך נישט ארויף ביז איך בין אים נישט מוחל, ולא עוד, נאר מיט דעם מענטשן הייב איך אן צו טון טובות, בכה רב אבא ואמר זאגט דער זוהר הקדוש, רב אבא געוויינט און געזאגט, דער מענטש איז ראוי לנס בתוך נס, ער גייט נישט ארויף אויפן בעט ביז ער איז נישט מוחל, ער איז גרעסער פון יוסף הצדיק האט געזאגט רב אבא, ער, יוסף האט געמאכט פאר ברידער דו פאר פרעמדע, רבותי דאס איז די אמת'ע חלק הצדקה, מיט א זיסן פנים, מוותר זיין יענעם, פארשטיין ס'איז אלץ פון בורא עולם, און מען מיינט נאר ראטעווען דיין קינד מיינט מען צו ראטעווען, ער האט זעלבסט ארויסגעגעבן יעצט א ספר מהרש"ם הכהן. רבי שמואל מאיר האלאנדער, ער שרייבט דארט אין הקדמה אז ער איז געפארן מיט זיין טאטן דער אמסענער רב, איז ער געפארן קיין גאליציע, אין איינע פון די שטעט פארן קריג האט ער געדארפט דארטן ווערן רב, רב און די שטייגער איז דעמאלטס געווען, ס'קומט אריין א, ווי אזוי איז דאס געווען, מ'איז געווען פאר קבלת שבת האט ער געדארפט האלטן א דרשה, און די טובי העיר האבן בודק געווען, צו ער איז אזוי צו ער איז אזוי, צו ער שטרוי. און זענען אנגעקומען דארטן ס'איז געווען פאר פאר שוין געווען שפעט האט אפילו די פעקלעך נישט אראפגעלייגט ער דארף גלייך זאגן די דרשה ער האט צוגעגרייט די דרשה נאך א לאנגע וועג ער קומט אריין זאגן די דרשה ווי זיי קומען אריין דער אמסענער רב מיטן זון מיטן מהרש"ם ער קומט אריין זעהט ער זעהן זיי ס'איז דא דא נאך א אינגערמאן האט זיך אנגעגעבן דא א קאנדידאט צו ווערן רב דא גייט דא זיין נאך א דרשה. שוין, ס'געבליבן דארט מוצאי שבת, די טובי העיר האבן געזאגט דער אמסענער רב, אן אדם גדול מפורסם, אמסענער רב ער גייט מכריע זיין. אלע געווען זיכער וואס גייט ער מכריע זיין פאר זיין זון. דער אמסענער רב האט געזאגט מוצאי שבת, דו, מיין זון, דו, דא ווערסט נישט רב. זון קום, דו וועסט שוין ווערן א רב. דו, דא ווערסטו נישט רב. זיי האבן זיך אויפגעהויבן און געפארן, און נישט, יענער האט שוין געהאט עגמת נפש פארן דער אינגערמאן. האבן זיך אויפגעהויבן געפארן און געוואוינט בקיצור, שפעטער שרייבט ער דארט אין הקדמה, אפאר יאר שפעטער געווארן רב אין ראמעניע א אנדערע געגנט אין טשערנאוויטש. שוין, ער מסיים דארטן, אלע ווייסן וואס די המשך איז דארף איך נישט זאגן, אז די גאנצע שטאט איז פארברענט געווארן מיט די מרא דאתרא אלץ האבן פארברענט געווארן, א דאנק וואס לעב איך, א דאנק ותרנות. דער מאן איז דארט ממשיך לאמיר שוין ממשיך זיין די מעשה ער דער רבי שמואל מאיר האט אריבער געברענגט זיינע צוויי שוועסטערס אין גאליציע האט געמאכט האט גענומען צוויי שוואגערס ווער זענען זיי איינער איז געווען די אלטע זוטשקער די נחל יצחק איינער איז געווען רבי שיע ראזענבערגער'ס טאטע די גאנזיער רב. איז גאנזיער רב א שוואגער זיינע. רבי שיע ראזענבערגער'ס טאטע, דאס די צוויי, בקיצור האט געראטעוועט נאך צוויי משפחות, דאס זאגט ער שרייבט ער דארט און ס'איז אלץ א דאנק איין ותרנות, ותרנות איז דא דא א צווייטער, איך וועל נישט פארלירען פון זיך ריקן אין די זייט, פון זיך ריקן אין די זייט גיי איך נישט פארלירען, דאס איז נישט נאר ביי א רב און נישט נאר ביי א ברייכע, דבר זה ללמד על הכלל כולו יצא. דער רבונו של עולם זאל חס ומרחם זיין. יעלה זכרוננו לפניו לטובה ביום הזיכרון הזה, זאגט נאך פון ר' יששכר דוב א מאמר נורא, ער זאגט אז מען זאגט רבונו של עולם כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו, פרעגט ער ס'איז א דבר והיפוכו, כבש אברהם אבינו את רחמיו, אברהם אבינו האט כובש געווען די רחמים טאטש ער האט זיך נישט געפירט ברחמים. וועגן לעשות רצונך, בלבב שלם, און אונז בעט מען כן יכבשו רחמיך את כעסך, איז דאך פארקערט. האט געזאגט ר' יששכר דוב בעלזער אזוי, אז שטייט אין חזל ווען אברהם אבינו איז געווען אויפן וועג צו עקידה, די שטן האט געלייגט אלע פיס ס'זאל נישט גיין, אלע פיס, ער האט געוואוסט אז דאס בלייבט ביז היינט, ובבן הנעקד ישבית מדייננו, ביז ער האט געזען צום סוף ס'גייט אים נישט, האט ער געזאגט פאר אברהם אבינו, איין מינוט, וואס האט דיר דער אייבערשטער געזאגט? האט ער געזאגט שחט'ן? ער האט געזאגט והעלהו שם לעולה, לייג אים ארויף און נעם אים צוריק אראפ. האט אים אברהם אבינו דאס ביסטו גערעכט, די אייבערשטער האט אים טאקע נישט געזאגט שחט'ן, ער האט געזאגט והעלהו אבער איך האב א כלל, היות דו ביסט א שטן, און וואס דו זאגסט דארף איך מאכן פארקערט. דאס זאגט רבי יששכר דוב בעלזער אז אונז בעט מיר פון רבונו של עולם, ווען דער שטן הייבט אויף דארטן די בערג פון עבירות ראש השנה, ענטפער אים וואס אברהם אבינו האט אים געענטפערט, גערעכט ביסטו, אבער איך האב א כלל, וואס דו זאגסט דארף איך מאכן פארקערט, דאס איז די דבר והיפוכו. משה קומט נישט מבין נישט רחמים קיין ירא וועש רחמיך איז קא דער אייבישטער האט מיר א מחנה איילה פה היום כלוני חיים נישט קיין כלוני יחד להיכוסה ולהיחוסם בזכרון של צדיקים גמירים לאלתר לחיים טובים אריכים ולשלום.